א גוטן ערב שבת קודש פרשת שופטים. כ'האב געוואלט זאגן אז אזוי ווי ס'קומט שוין באלד אלול מ'דארף שוין תשובה טוהן און כ'האב ענק געזאגט אז אין פוילן האט א בחור נישט געזאגט א זעקסערל, א זעקסערל איז געווען אזא מטבע ווייל דער זעקסערל איז געווען געמאכט פון קופער און פון קופער מאכט מען אויך טעפ, אין א טאפ קאכט מען פיש און פיש געט מען אויף חתונות. כדי אז ס'זאל נישט אריינציען דעם ענין פון א חתונה, אט דעם צייט מען צו טראכטן פון א כלה וואס טויג נישט, האב איך זיך מיישב געווען, אזוי ווי ס'קומט די הייליגע טעג, איך גיי בלי נדר ווערן א ערליכער מענטש, כ'וויל מער נישט, שוין גענוג געזינדיגט, שוין, די רבונו של עולם האט פיינט א זקן נואף, א יונגען נואף האט ער אויך פיינט, ווייל ער האט פיינט זנות, אבער ער קען אים פארשטיין, א זקן נואף פארשטייט ער שוין, ס'האט זיך שוין אלעס אויסגעטרייעט, וואס יעצט? נאו וואט? עניוועי, איך גיי פון היינט מאל אן מער נישט רופן די רכבת קלה רכבת קלה, ווייל ווען ס'איז א קלה דערמאנט מען זיך פון א כלה, מ'הייבט שוין צו טראכטן פון מיידלעך פון פרויען, ס'טויג נישט. טראכט וויאזוי ס'זעט אויס א מצוה טאנץ. איך גיי עס רופן פון היינט מאל אן רכבת חתן, נישט קיין כלה. די ערשטע זאך וואס כ'האב מיך אונטערגענומען דאס יאר צו פאררעכטן מיינע זאכן. עניוועי, איך בין געקומען מיטן רכבת החתן, בין איך אריין. קומען אין מאה שערים און דא טוט זיך א שלעגעריי, רבונו של עולם כ'האב נישט געגלייבט וואס דא גייט פאר, איך וויל אייך זאגן די מדינה איז אזא משוגענע מדינה, ווער ס'האלט פון ציונות און ער האלט אז דאס איז אתחלתא דגאולה צו די שנוך דגאולה, דער איז א משוגענער, אונז האמיר דא קודם פראבלעמען מיט די אראבער, נאכדעם האמיר פראבלעמען מיט.

האסט זייער שיין מסביר געווען פאריגע וואך דעם ענין פון דער צבא אויף קעסטל הונדערט, דער עולם איז דא מורא'דיג צופרידן, ראש ישיבות קאלן ס'טוט זיך עפעס, ווייס נישט וואס דא גייט פאר, איז למעשה ברענג איז א מיידל פון אשדוד וואס מ'איז געקומען צו איר אינדערהיים האט זי אויפגעפיקט, האב איך געפרעגט די רבנים וואס איז געווען מיט די מיידל, זאגן זיי ס'איז געקומען דריי פיר וואכן שפעטער וואס האט נישט אריינגעגעבן איר פטור.

קערוועל דא, און נאכדעם איז דא יעצט א מלחמה וואס ס'גייט פאר וועגן די טשיקנס, ס'איז דא עפעס נייע טשיקנס וואס מ'האט אינווענטעט, און זאל איך ענק אויסלערנען קודם די הלכה הלכות טשיקן, א טשיקן מוז האבן א מסורה, אפילו די בהמות דארפן אויך האבן א מסורה, נאר די בהמות זעען אויס כמעט איבעראל די זעלבע, ס'איז דא געוויסע בהמות וואס מ'ווייסט אויך נישט פונקטליך צו דאס א כשר'ע צו נישט, בקיצור א טשיקן דארף האבן א מסורה, יעצט א מסורה מיינט אז קודם כל מ'קען עס אויסטעסטן, קיצור. אידן האבן גענוצט די טשיקנס אלע יארן און דאס הייסט אז ס'איז מסורת? ענד דעט קעם דאון די ליין פונעם גאנצן אורך הגלות. למשל די תימן'ער עסן היישעריקן אויך ווייל זיי האבן מסורת וועלכע ס'איז כשר און וועלכע נישט. איז למעשה אין שולחן ערוך ווערט געברענגט אז ס'טאר נישט זיין קיין דורס קיין אכזר ווייל טאמער איז ער אן אכזר גייסטו ווערן אן אכזר פונקט ווי דער טשיק. איז למעשה האט עס די מסורת. איז למעשה איז אזוי. די מסורות וואס ס'האט איז לייגט מען ארויף אויף א שטריק אדער אויף א שטעקן און מ'זעהט וויאזוי ס'כאפט זיך אן צו ס'כאפט זיך ארום די מיט די פינגערס ארום און ארום ס'האט אויף דעם סימן אבער אין די שפעטעריגע גדולי אחרונים נאך פון דריי פיר הונדערט יאהר צוריק האבן געשריבן מ'קען זיך היינט נישט פארלאזן אויף קיין שום סימנים מ'מוז האבן די מסורות שוין. האבן מיר דאך שוין א פראבלעם, טשיקן האט אויך שוין א פראבלעם. יעצט אויב מען האט נישט די מסורות טאר מען עס נישט עסן, יעצט דאס ווען עטס האטס געהערט ס'איז געווען מאסקאווע דאק די מיני נעמען. אין שולחן ערוך שטייט אז מען קוקט צו ס'איז א דורס, איז דאס קוקט מען וויאזוי ס'כאפט זיך אן אויף א שטעקן אבער אויף א שטריק, אבער עם כל זה די אחרונים ברענגען מיט אלע סימנים קען מען זיך נישט פארלאזן מען מוז עס האבן אין די מסורות אזוי ברענגען די אלע גדולי אחרונים.

מאסקאווע ווייל ס'עסט מאסקיטאוס איז למעשה קיין מסורת אויף מאסקאווע דאק איז נישט דא. יעצט אויף טורקי איז דא א גאנצע אריכות נאך פון די פריעריגע אז ס'איז נישט אין די מסורת די מעשה מיטן שיניעווער רב ווען ער איז געפארן אויף ארץ ישראל מ'האט אים דארט געזאגט אז מ'עסט דא טורקי אלע יארן ס'איז דא פונעם הייליגן קאמארנער אין זיין ספר היכל הברכה אין חומש האט ער א גאנצע אריכות אז מ'טאר עס נישט עסן און ווער ס'עסט עס ס'איז א גאנצע זאך. כ'האב אמאל געפרעגט דעם טאהשער רעבן, טאהשער רעבן איז דאך אלץ געווען מיט קאמארנע, קאמארנע, זאג איך פארן טאהשער רעבן וואס איז מיט דעם חלק אז מ'עסט דא טורקי, בקיצור האט ער מיר געזאגט ער ווייסט נישט ער וועט עס מברר זיין, ס'איז געבליבן ביים בירור, ס'איז שוין א מעשה פון דרייסיג יאר. עניוועי, יעצט איז קודם די מסורת דא דא אזוי אראבישער עוף, ס'איז דא דא די אראבער זאגן עדות אז מ'ברענגט עס שוין. צענדליגע יאר אויף ירושלים, אנדערע רבנים, יעדער געט זיין מיינונג, אבער די פאני זאך איז אז די רבנים זענען דא נישט אינוואלווד, אלע פארלאזן זיך אויף די שוחטים, ס'איז דא א שוחט ראזענפעלד און פרידמאן און שפיצער און טאבאק און זיבלער, זילבער, אנטשולדיגט, און בערל דאסקאל און רפאל אשר. יעצט ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט, ס'איז דא במותב תלתא אבי נבלה פון איינע השוחטים דלעיל, הלא הוא הרב דוב דאסקאל, שוחט ובודק

טובים שהיו רגילים לשוחטם הן בחוץ לארץ והן בארץ ישראל. אונטערגעשריבן, משה שאול קליין און שריאל ראזענבערג, ער איז דאכט זיך מיר דער איידעם פון דעם קא קא קא קארעליץ, ווייל איך האב אמאל געהאט א פראבלעם מיט א מקווה, איך האב אים געבעטן ער זאל מיר העלפן האט ער נישט געוואלט, ס'איז דער זעלבע קא קארעליץ מעשה, און נאכדעם איז דא מנחם מענדל לובין. דעי שרייבן אונטער. יעצט איך וויל פארשטיין איין זאך. ווער איז אין אמת'ן יעצט באלעבאס אויף דעם גאנצן הכשר? איז דאך נישט קיין רב באלעבאס דערויף. נו, וואס האב איך אז דער רב געט א הכשר און ער נעמט זיך פינף צו צען צענט פאר יעדן עוף וואס מען שעכט, ווען ער ווייסט אפילו נישט וואס מען שעכט. ער נעמט יעצט שוחטים וואס זענען שוין יותר מחמישים שנה שוחטים. קען? כלל איז דא אחרונים וואס זאלן שעכטן נאך די זיבעציג ווייל טאמער שעכט מען נאך די זיבעציג די הענט ציטערטן אבער היינט איז שוין דאס נישט קיין פראבלעם ווייל אז דער עוף איז אינגאנצן נישט כשר האסטו דאך גארנישט פונעם שעכט עניוועי. איז דאס איז וואס דא גייט פאר אז מען וויל נעמען באון מערא טרענספלענט פאר איינעם שרייבן אונטער זעכצן רבנים דער משוגענער דער קאסובער דאגי האגער דער דאגי הא אזוי מאכט ער ביי די נענועים משוגענער א נערוון קראנקער צופידלטער בהמה. עניוועי, דער קאסובער דאג איז אונטערגעשריבן אויף א באון מערא טרענספלענט, איינער קען מיר זאגן וואס ער ווייסט פון באון מערא טרענספלענט? ווי קומען זיי זיך אריינצומישן? דארף זיין א גרויסער דאקטער אונטערגעשריבן, אפשר דארף מען עס נישט האבן אינגאנצן, מ'דארף דאך דורכגיין די אלע זאכן, נאר וואס? אזוי זעט אויס אונזער פארשאלטענע קאמיוניטי, הערשל קלאר איז נישט מער אז א פופיק. און נאך אסאך אזאלעכע, און דאס איז עס, און גיי טו עפעס. ברוך השם דער עולם איז היינט שוין נישט משוגע, כ'האב ברוך השם אויפגעקלערט דעם עולם, אבער מען דארף נאך גיין א לאנג וועי. יעצט ווער איז באמת דער וואס ער זאגט עדות אויף די טשיקענס? די שוחטים. יעצט ביי מיר איז קיין שוחט נישט באגלייבט, ער איז אין ביזנעס, מען צאלט אים גרויס געלט, ער טוט א טובה אז ער געבט פארן באלעבאס וויפיל פראדאקשען ער וויל, איין שעכט זעכציג טויזענט טשיקען א טאג הער איך, ווען איינער זאל דארפן האבן א ספעשל ארדער פינף הונדערט טויזענט טשיקען א טאג, גייט זיין פינף הונדערט טויזענט טשיקן א טאג, איי עס איז נישט כשר? איטס ביזנעס! און זאג מיר אלע פארן אייבערשטן הער אויס רבונו של עולם האסט נישט געגעבן גענוג פרנסה דארף מען צוארבעטן אין די זייט ענד דעטס וואטס גאוינג אן היר ס'איז די גרעסטע לצנות אז שוחטים קומען זאגן עדות נאכדעם איז דא נאך א זאך יעצט גיימיר שוין צו סטעפ נאמבער טו ס'איז דא אזא מין זאך ווי מ'איז מרכיב עופות מ'געט נידעלס טשיקענס מעשיות בוידעם למשל ס'איז דא קלאונינג דאס הייסט קלאונינג. נישט דאס וואס מען טרינקט אין רוסלאנד שטאטס וואדקע, קלאונינג, ניין, למשל ווען איינעם געפעלט דער באנס נאז, קען זיין ס'געפעלט אים, ער האט סאטש א ביוטיפול נאז אז ער וויל עס האבן, קען ער נעמען א טראפ פון זיין נאז, פון די הויט, און ער קען עס ארויף לייגן אויף זיך און ער וועט האבן אזא נאז. וואס איך זאג ענק לאכטס נישט רבותי דאס הייסט קלאונינג, האט געקלאונט א בהמה. מען טוט וואס מען וויל. ס'איז אזא מין אויסגעמישעכטס, אז אין דור המבול מיטן דור הפלגה אינאיינעם האט מען נישט אזוי אויסגעמישט זאכן. כי השחית כל בשר דרכו, דאס איז נאך אן אנדערסטעיטמענט וואס מען טוט היינט. ס'איז געווען יעצט אין דער צוויי יאר צוריק איז געווען געבוירן א שווארצע בעיבי אין בני ברק, ס'איז געפארן א פרוי מיט א מאן, זענען געפארן אויף אמעריקע ווייל זיי האבן נישט געהאט קינדער, האט מען געוואלט זיי געבן הזרעה מלאכותית, ארטיפישעל אינסעמינעישאן, און מען האט עס געגעבן. ס'איז געווארן א שווארצע בעיבי, קאלן זיי דעם דאקטער ביסט משוגע וואס איז דא געשען? זאגט ער הער אויס איך לייג אריין זאכן איך קען דיר נישט אלעס פארציילן, יו אר אין פאר איט, ס'איז דא דאקטוירים וואס זיי וואוינען מיט הונדערטער פעישענטס און זיי שוואנגערן זיי אן, און ווען ס'קומט צו מ'וויל זיי מאכן א לאוסוט שרייט די פעישענט איי דאנט וואנט, איים העפי איי העוו א טשיילד, וואט דו איי קעיר הו וואס די גיי דעט געיוו מי די ספערם, איך נישט למשפחותם לבית אבותם וואס מ'מוז וויסן ווער ס'איז פון וועם, קיצור וואס מ'טוט איז מ'טוט קלאונען. מען נעמט ארויס, מען טוט כל דבר אסור, ס'איז צו פעט מאכט מען ס'זאל זיין מאגער, ס'איז צו מאגער מאכט מען ס'זאל זיין פעט, די בריעד, מען טוט אויסמישן די גאנצע בריאה, יעצט איך וויל פרעגן איינעם, אפילו ווען ס'איז שוין יא דא מסורה, למשל אונז האמיר מסורה, איך ווייס די וואס אונז עסן מיר דא, עטס מיינטס אז דאס איז טאקע שוין אויסגעהאלטן הונדערט פראצענט? א נעכטיגן טאג! קוק וואס האט זיך אפגעטון מיט די בהמות, מען האט גענומען בהמות, מען האט מיט זיי געטון וואס מען האט געוואלט, מען האט זיי אויסגעטוישט, מען האט געשניטן און אין שלחן ערוך איז אזא זאך טרייפען, אונז האמיר געגעסן די קריעם און טשיז מיט די מילך האמיר געטרינקען, קומט אן א שוחט און ער זאגט אז דאס נוצט מען, נו וויפיל נאמנות האט אזא שוחט, פרובירן זאל ער זאגן אנדערש, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך ווען א שוחט גייט ארויס פון די שחיטה, איך האב דאך איך בין דאך איך האב אמאל געדאווענט אין קליימער פאר מען האט מיך ארויסגעווארפן, איז דארט געווען עטליכע שוחטים, ס'איז געווען ווערצבערגער משפחת הזבח, ס'איז געווען נאך איינער.

זיי פארשטייען בכלל וואס דאס הייסט מרכיב זיין? זיי פארשטייען וואס דאס הייסט דזשינס? זיי פארשטייען וואסערע נידלס מען געט? איך פארשטיי בכלל נישט וואס דא גייט פאר. זיי זענען אלטע פיסטע בהמות וואס האבן שוין אפגעלעבט זייער לעבן, און זיי האבן געלעבט אין די צייט ווען פייוו טיימס פייוו וואס טווענטי פייוו. היינט נעמסטו א עלעקטראנישן קאלקולעיטער און וואס דו ווילסט זאגט ער דיר. א דזשאוק.

ער האט געזאגט אז איך קען גארנישט טון ס'איז נישט כשר האב איך געזאגט די איידער די איידער די איידער גיי צו די איידער איך קען דיר נישט געבן דאס איז עס ווילסט פארשטיין דער לאנדא גייט דיר נישט זאגן קיין ליגנט ווייל ער מאכט נישט קיין געלט אויף דעם די שוחטים מאכן געלט זאל פרובירן זאלן זיי צו זאגן ס'איז נישט כשר זיצן אנגעקאקטע חזירישע שוחטים ביי אהרן'ען און נוח דער שייגעץ מעג נאר אפשטעלן עס איז דא א טשיקן וואס איז לעבעדיג און ס'גייט אויפן טשעין און קיינער זאגט גארנישט ווייל יעדער ווייסט איין זאך עט די ענד אוו די וויק קאסט עס אַכט הונדערט דאלער.

דער רב איז צו אלט ער זאל היינט מברר זיין און מ'האט אים פארדרייט מיט פאלשע פיקטשערס. וועיט ע מינוט, ער איז צו אלט איז אויף וועם פארלאמער זיך אונז אויף די אלע זאכן? איי דער חרד איז דער רב אויף וועם פארלאמער זיך? אויף אן אלטן מענטש וואס ער איז צו אלט מברר צו זיין? און צו וואס דארף מען אים געבן א משכורת? ס'א שאד יעדע פעני. סאו וויאזוי עטס זאלטס דרייען ענקער שייגעץ שטיק האט עטס פארלוירן און ברוך השם דער עולם כאפט עס שוין. גענומען אן אלטן אויסגעוועפטן ייד פון. אנטווערפן האט אים געמאכט שריים הרב, פארוואס? ווייל זיי האבן געוואוסט מיט אים וועלן זיי קענען פארנעגלען. און אזוי זעט אויס יעדע זאך. ס'איז געקומען מיין חרם, האב איך געלייגט די חרם. פיין, איך וויל פרעגן. מ'האט געפרעגט דעם גראבן פיפל, דעם פלאר, דעם אמעריקען בוי, מ'האט אים געפרעגט איין ווארט, האסטו אויסגעהערט נחום ראזענבערג פאר דו שרייבסט אונטער? זאגט ער, וואס? איך וועל אויסהערן צוויי שעה זיינע נבלות? האט מען אים געזאגט דעמאלטס האסטו נישט קיין רעכט אונטערצושרייבן, זאגט ער איך טו וואס איך וויל, פארשטייסט? איינמאל כ'האב געקאשערט דארט אין כלים אין מאנסי ווען ס'איז געווען די פרשה פון פינקל, לויפט מיר זיין זון נאך, ווייל איך האב געהאלטן אין איין רעדן פון זיין טאטן וואס פאר א שייגעץ ער איז, לויפט ער מיר נאך, מ'טאר נישט מבזה זיין גדולי הדור, גדול הדור, פרעג איך ווער, דיין טאטע איז א גדול ווייל ער איז טרי הונדערט און פיפטי פאונדס? פארשטייסט? ס'איז א מיין טייל וועם מ'מעג יא און וועם נישט, פארוואס מעג מען מיך יא מבזה זיין? וואס בין איך ווייניגער פון יענעם ווייל יענער קען מער אביסל רמב"ם? כ'בין דאך אויכעט א נפש אלוקי ממעל, דאך א חלק אלוקי ממעל איך בין דאך א איד, נאר דאס האט מען ענק אונז האבן מיר זיך אויסגעלערנט פון ענק זייער גוט ווי דאונט גיוו א פלייאינג הוט ענימאר אף מאר פאר עניבאדי און דאס רשעות באצאלן מיר ענק היינט צוריק און ווער איז זיך געגאנגען מישן מיט מיינע מנוולות האט מיך איינער אויסגעהערט וואס ס'גייט פאר אין די גאס דער ווינער רב איז אראפגעפארן און ער האט געטראפן איינעם וואס הייסט ליפקאוויטש ער איז געווען א ראש ישיבה דארטן אין פאנאוויטש ביי די ישיבה קטנה. און מ'האט אים אנגעזאגט דער יצחק שטערן זאל נישט צוריק קומען אן א חתימות, אונז ברויך מיר האבן פון ארץ ישראל אפאר חתימות. אילו איך וואלט מיך דערשראקן פון ארץ ישראל, איז למעשה איז ער אריין געגאנגען ביי דעם רב ליפקאוויטש, און ער האט געזאגט דא א מנוול מ'דארף אים לייגן אין חרם. האט ער גראד געפרעגט, געפרעגט אמאל א שאלה, זאג מיר יעדן מנוול לייגט מען אין חרם? איז ער א מנוול? ער הערט נישט אויף, ער שטייט דאך נישט אין די גאס און ער פראפאגאנדירט. שוין. בקיצור, זאגט ער אבער ער ברענגט אונטער די יוגנט דאס אידישקייט, ער ברענגט אונטער ס'איז דא מנוולות אין שטאט, האט ליפקאוויץ געזאגט איך וויל אייך עפעס זאגן, צוויי וואכן צוריק איז דא געווען אן אסיפה דא ביי מיר דא אין די ישיבה קטנה בילדינג, ס'געווען פערציג רבנים, ס'איז דא דא א סייקיאטריסט א אידישער און ער האט געזאגט אז ער וויל מאכן די אסיפה, ער איז אריינגעקומען מיט צוואנציג. תיקים, תיקים הייסט פאלדערס, פון צוואנציג מיידלעך וואס האבן קאמפלעינט אז די טאטע איז געשלאפן מיט זיי אדער די ברודער איז געשלאפן מיט איר. אינסעסט. האט ער געפרעגט א שאלה. ביי לאו מוז ער עס איבערגעבן פאר די פאליס. טאמער ער געט נישט איבער פילט ער זיך פאראנטווארטליך. סיי פאר די רעגירונג און סיי פאר די משפחה. וויל ער וויסן מה. חובת אדם בעולמו, וואס דארף איך טון? אזוי האבן די רבנים דן געווען, און ס'איז ארויסגעקומען דער פסק אז ער זאל גיין נאך היינט און איבערגעבן אלע תיקים פאר די משטרה. האט איין רב מיך אפגעקאלט פאר ער האט אונטערגעשריבן, הרב נחום דו ביסט נישט אין דער ארדענונג, קוק וואס די רבנים ווילן מיט דיר מאכן, קוק וואסארא מנוול'ישע האטליין דו האסט,

און זיי האבן נישט קיין שום ענפער. עניוועי, פרעגט ער פארוואס, וואס גייט פאר, וואס איז מיטן האטליין? זאג איך פאר וויענער רב, איר ווייסט איר האט צוויי פון די רייכסטע אידן אין בית מדרש געגעבן אסאך געלט, און ביידע זענען נכשל געווארן דעם זומער מיט א גויטע. פרעגט ער פון וואנעט ווייסט איר דערפון? זאג איך אים ווייל ערב ראש השנה האבן זיי מיך אפגעקאלט צו ס'איז דאורייתא צו ס'איז דרבנן, זיי האבן נאך געוואלט זיך אביסל גרינגער מאכן אויפן הארץ. זאגט ער אקעי קום צוריק זונטאג אינדערפרי. זונטאג אינדערפרי קום איך צוריק, ער זאגט מיר כ'האב זיי געפרעגט ביידע, זיי האבן מיר מודה געווען, זיי האבן נישט געלייקנט, האט ער געזאגט איך שרייב נישט אונטער. ער האט געזען אז די וועלט איז אונטערגעגאנגען, אז צוויי חשוב'ע מיליאנערן אין זיין בית מדרש קענען גיין מיט גוי'טע זומער, און נאכדעם נאך זיך וועלן ריינוואשן אז ס'איז נאר א דרבנן, איז די וועלט אונטערגעגאנגען. פאר זיי זיכער נאר פאר אונז אויך. ממילא האט ער געזאגט ער שרייבט נישט אונטער. זיי האבן געלייגט א דרוק, דער יצחק שטערן איז געקומען, ער האט געדרוקט. געדרוקט און געדרוקט אבער ס'האט אים נישט געהאלפן. סאו וויל איך ענק פרעגן, עטס זעטס דארט חתימות פון רבנים, עטס האטס געדארפט זען א חתימה פון יצחק שטערן, יצחק שטערן האט עס אנגעדרייט, און די רבנים ווייסן נאך היינט נישט וואס ער האט געוואלט פון זיי, ער איז געקומען, ער האט לוחץ געווען, און וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, ווען דו זעסט א זאך וואס שוחטים זאגן עדות, אדער וואס יצחק שטערן זאגט עדות, איז אלץ פול אוו בעלאוני, טארנט עטס צו דעם נישט רעאגירן, מען טאר זיך נישט וויסנדיג מאכן, און מען דארף איין זאך געדענקען. ס'איז א קאראפשען בתוך קאראפשען און מ'דארף זיך נישט מאכן צו טוהן. איינער פרעגט מיך ארויף, ביסט דאך אן ערנסטער מענטש, אז דו ביסט אין חרם ווי אזוי וועסטו צוקומען אויף יענע וועלט אין גן עדן? קודם כל וויל איך דיר זאגן צוויי זאכן, דער אייבערשטער האט שוין געזארגט פאר דעם אויך, מ'האט געלייגט רבי לעזער הגדול אין חרם, ס'ביי אונז נישט קיין ספק, רבי לעזער הגדול איז אין העכסטן גן עדן, רבי לעזער הגדול איז געווען דער רבי פון רבי שמעון בר יוחאי, פון אלע גרויסע, עטס ווייסט דער גאנ.

לעניית דעתי זענען די טשיקנס נבילה טריפה. פלוצלינג איז ארויפגעקומען א נייע טשיקנס און מען האט שוין עדות אז מען שעכט עס שוין אין מאראקא זעכציג יאר מיט פופציג יאר און יעדער מאכט דא געלט. יעצט נאך א זאך. ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו גיי לייז אויס די אידן פרעה געווען זייער א קלוגער קעניג. בקיצור פרעגט אים משה רבינו מי ומי ההולכים. זאגן די ספרים ער האט געוואלט זען צו דער אייבערשטער האט אים טאקע געשיקט צו ס'איז סתם א בעלאוני. פרעגט ער מי ומי ההולכים, ווער גייט מיט וועם? נישט דאס איז די טייטש פון מי ומי ההולכים, נאר אפי' חסידישע ספרים האבן די טייטש ווער גייט מיט וועם. ער האט געוואלט וויסן אויב בן גוריון ימח שמו איז גייט אינאיינעם מיט שלום לאופער, דאס האט דאך נישט דער אייבישטער געשיקט. דאס האט ער געוויסט. ער האט געוויסט אז די פארלעך פארט דער אייבישטער אין הימל. איז דאס זעלבע דא אויכעט. איך קוק ווער נאך ס'איז אויף די התירים. דער שייגעץ דער עוכר ישראל, דער מאכל נבילות און טרייפות צענליגע יארן, הילל דער גראבער, שוחטים זאגן מיר ער האט זיי געלאזט שעכטן אן קבלה און אן אלעם דער גראבער וועט אונז זאגן אז ס'איז כשר און ער האט גענומען דעם הערשל פרידמאן וואס ער הייסט א שוחט כ'האב אייביג געזאגט אז א מענטש שעכט בהמות עקסטער איז ער גארנישט ווערט כ'האב ענק שוין פארציילט פאפא רב ז"ל אמאל אריינגעקומען א בית השחיטה און האט געזען אז ס'איז געווען א טריפה'נע בהמה זאגט ער דאס אלעס איז דא טריפה און ער איז ארויסגעגאנגען פרעגט מען אים פארוואס זאגט ער ווייל די בהמה איז נאך הייס די בלוט רינט ארויף אויפן אייזן און מ'דארף עס כשר'ן אין אן אייזענע טיש. אז דו האסט נישט דעם סיסטעם, עס איז נישט אויסגעשטעלט מיט גרויסע מענטשן וואס זיי קענען גוט די זאך, גרויסע מומחים, ביסטו אויף צרות. זיי האבן גענומען דעם פרידמאן, יעדער האט זיך פארגלייבט זיין בהמה פלייש מעג מען יא עסן, כאטשיג קאשוי רב זאגט מען טאר נישט, איך האב אלץ געזאגט, די אלע עקסטערלעך איז נישט ווערד גארנישט, מען האט מיך אמאל גערופן איך זאל קומען א פלאץ אין קווינס ווי מען שעכט רעביטס האזן, די גוים שעכטן דארט האזן, די אראבער, און ער שעכט דארט בהמה, יעצט זעה איך אויף די ווידיאוס אז מען האט גענומען דעם שוחט און מען האט אים געזאגט שעכט דא, דער הילל האט זיך.

אנבעליוועבל, איך ווייס נישט צו די בעלזער זענען בעסער, כ'האב ס'האט מיר בפירוש געזאגט א שוחט, ער דרייט זיך אין בעלז דארט ביי די בית השחיטה זאגט ס'איז די סעים גארביטש אלל אווער, די דאלער איז וואט קאונטס, און דאס האט אויך צו טוהן ווייל אונז וואוין מיר אין די גרויסע שטעט און ס'איז דא גרויסע אווערהעדס, ווען מ'וואלט נישט געהאט די גאנצע אווערהעדס וואלט געווען אביסל לייכטער דער מצב, וויל איך פרעגן א שאלה, פארוואס אין דער אלטער היים האט יעדע קליינער דארף צען צוואנציג און דרייסיג מענטשן געקענט אויסהאלטן א שוחט און אים מערערע מאל א רופא אויך? שוין אסאך מאל געווען דער שוחט דער רב און ער איז געווען דער בעל תפילה אויך, פארוואס היינט איז די יקרות אזוי גרויס אז אונז קען מיר דאס נישט ערלויבן? יעצט פארוואס רעד איך אזא גאנצע אריכות וועל איך ענק זאגן פארוואס. דער אמת איז אזוי, רבי חיים מאיר איז געקומען אויף ארץ ישראל, זיך אראפגעזעצט מיט זיין ברייטן אחור אויפן ברייטן פאטעל און ער איז געווארן א רבי. איי ווי די כשרות? ווי די מקווה? הי דידנט גיוו ע פלייאינג הוט. און וועגן דעם האט ער געהאט א מרידה, ער האט נישט געטון פארן אייבערשטן גארנישט נאר געזינגען אביסל פארן עולם און די זעלבע האט יעדער געטון. און יעדער רבי האט אזוי געטון, יעדער איז געוען געספוילט, מען האט פאר הרב לאנדא ארויף געלייגט אלע כשרים, און מען האט ארויף געלייגט די מקווה'ס אויף אים, און דער רבי בעיסיקלי האט נישט געדארפט טון גארנישט מער ווי צו נעמען געלט פונעם עולם און געזעגענען און געבן ברכות אז דער אייבישטער זאל העלפן, דעטס אלל, דעטס וואט העפענד אלל אווער, פארוואס איז נישט געווען אז וויזשניץ זאל זיך מאכן אן אייגענע קהילה מיט אן אייגענע שחיטה, הרב לאנדא האט נישט געוואלט, האט מען אים געדארפט אנפייפן, יעדע קהילה מוז האבן א שוחט, יעדע קהילה מוז האבן אייגענע כשרות, צו הרב לאנדא וויל צו ער וויל נישט, יעצט. פארוואס זאלן זיך נישט צאמנעמען די אלע קליינע קהילות, באיאן, וויזשניץ, די אלע, די אלע ווי, ווי מען זאגט די וואס זענען מיט די מדינה, איך מיין וואס זענען נישט די קנאים, פארוואס נעמען זיי זיך נישט צוזאם? די שאלה האב איך שוין געפרעגט פאר צען יאר צוריק וואס האט זיך געטון דא אום מיט די שחיטה, האט מען מיר געענפערט איין תירוץ, מען קען זיך נישט צאמנעמען ווייל ס'איז נישט דא דער מי בראש, יעדער איינער וויל זיין די ראש. סרול האגער המצרי דער דער משוגענער דער ר' משה'לעס זון א חסר דעה ווען ער זאל שעכטן איז די שחיטה טרייפה ווייל איז א חרש שוטה וקטן און ער וויל זיין מי בראש אויף די שחיטה פון כלל ישראל דער גראבער בעלזער גראב ווי א פאס ער וויל זיין דער באלעבאס אויף כלל ישראל יעדער וויל זיין באלעבאס עטס קענטס נישט עטס האטס נישט די קרעדענשעלס און ממילא עט עס קיינמאל נישט געשעהן. און יעדער האט זיך איך וויל נעמען דאס געלט, און עווענטשעלי עסט יעדער טרייפות, יא ס'עט אנהאלטן, ס'איז שוין דא ווער ס'זאגט ס'איז מותר, שוין מ'גייט ווייטער פרעסן, יא עס האט יא א מסורה צו נישט, הו קעירס, און טאמער מיינסטו אז דאס איז די איינציגע זאך, האט זיך נאר אנגעהויבן ביי דעם, אזוי גייט גיין אלע אנדערע זאכן, ס'עט קומען אן אינוועסטער וואס האט אריינגעלייגט דא גרויס געלט אזוי ווי מ'האט יעצט אריינגעלייגט, כ'הער זאגן דער קאהן האט אריינגעלייגט פאר זאלי קאהן גרויס געלט, א איד א מולטי מיליאנער מאכט זיך משוגע אריינלאזן זיך אויף דער עלטערן אין אזאלכע בלוטיגע זאכן, אנפרעסן דעם עולם מיט טרייפות, און די שוחטים און די רבנים האבן זיך שוין געשארפט די ציין מיט מאכן אזויפיל געלט אזויפיל געלט, מארגן עט קומען אן אנדערער טיפער פון יענעם עק וועלט און ער העט ברענגען עפעס א טשיקן פון סאוט אפריקע ערגעץ, און ער העט זאגן אין דעם האט מען מסורת און ס'אלץ באלאני, ס'איז שוין געווארן אזא ענין מען קען היינט קיינעם נישט גלייבן. דער רב איז דער זעלבער ליגנער ווי דער באלעבאס ווייל ער איז א שותף. יעצט ווען דער סיגוטער שייגעץ איז ארויפגעקומען אויף יענע וועלט און ער האט גע'פסל'ט די אלע בעלזער שוחטים. בקיצור איז ער ארויפגעקומען אויף יענע וועלט האט מען אים געפרעגט זאג מיר דו קענסט הלכות שחיטה? צו דו האסט זיך פארלאזט אויף די עדה וואס זיי האבן דיר געזאגט אז בעלז איז א שייגעץ? זאגט ער איך קען, וואס הייסט איך פיר דאך אין אמעריקא שחיטה שוין יארן. האט מען אים געזאגט אזוי דו קענסט? סטעני, פארוואס איז נישט דא איין שטיקל כשר פלייש אין גאנץ מיעל מארט? די שייגעץ וואס דו ביסט. דער רשע, דער לאו-לייף, דער גרעסטער שמוציאנט וואס האט נישט געגעבן א כשר שטיקל פלייש אויף די וועלט צו עסן, ער גייט אסר'ן יענעם און פסל'ן יענעם, און אפילו אז מען וועט תשובה טון, זיי קענען קיינמאל נישט תשובה טון, ס'אלץ ווייל מען פארלאזט זיך, מען האט זיך פארלאזט די עדה החרדית, עדה החרדית, און ראובן חיים דאווידאוויטש האט מיך געסטראשעט צו שיסן, פארשטייסטו מיינס? ער גייט מיך שיסן. פיין, יעצט וועלמיר גיין ווייטער. לעיזער בערלאנד דער שייגעץ און דער אנדערע שייגעץ דער ספינקער רבי פון ברוקלין זענען געקומען זיי האבן זיך צוזאם געטראפן. ס'איז דא יעצט געשטארבן איינער יאסל פארשענאווסקי. איז בקיצור האט מיר געזאגט איינער איז געווען זייער א פרומער א ערליכער זאג איך איך ווייס איך האב אים געקענט נאר ער האט געהאט איין פראבלעם אז לא יהיה לך אלהים אחרים על פני איז נישט געווען ביי אים שייך ער האט געהאט אלהים אחרים די גאנצע צייט ער האט געהאט צוויי גאטס איין גאט איז דער הייליגער באשעפער ווען ס'קומט צו האלטן די גאנצע תורה, און דער אנדערער גאט איז געווען אלהים אחרים להבדיל, דאס איז געווען ווען ס'איז געקומען וועגן גניבה און גזילה, על לא תגנוב. יעצט לעיזער בערלאנד האט אויכעט צוויי גאטס, ער דינט דעם אייבערשטן, איז אן ערליכער איד, ביז ס'קומט צו לא תנאף, און די זעלבע איז דער ספינקער רבי, א וואוילער איד, ביז ס'קומט צו לא תגנוב. סאו וואס זענען זיך זיי די צוויי צוזאמגעקומען פרעגט מיך איינער, זיי האבן געוואלט דיסקאסן וויאזוי ס'איז געווען אין תפיסה, אדער זיי האבן זיך געוואלט אנרירן איינער דעם אנדערן, סתם אהה א רבי וויל איינער זאל אים אנרירן, ער מוז דאך זיין א חזיר יענער אויך, דא האט ער געוואוסט ער איז א חזיר האט ער געזאגט לאמיר זיך אנרירן איינער דעם אנדערן, א שאנדע אז דער ספינקער רבי האט דאס געטון ענד הי שוד בי עשעימד אוו הימסעלף. כ'האב געוואלט זאגן כ'האב ארויפגעלייגט דעם וויי וויי דזשעיקאבסן קאלן אן און די סאקמערע קאקמערע משוגעים און זיי זאגן. דו לייגסט אים ארויף ער איז א. שונא זיין, כ'מיין אדער טאטע אדער זיידע, האט געהאט דעם צייטונג דעם אלגעמיינער וואס האט אריינגעפליקט אין סאקמער קאקמער. יעצט כ'וויל נישט אריינגיין מיט די אלע בהמות, ער איז נישט געווען אזוי ווייט א שונא ווי עטס האטס אויף אים אויפגערעגט. אז ס'איז געקומען לעבאוויטש און ס'איז געקומען דעליווערן א מעסעדזש פון רעבן און מ'האט זיי געזאגט שיינערהייט גייטס ארויס, זענען זיי ארויסגעגאנגען. כ'דענק כ'האב געדאווענט אלס אינגל אין שאפראן, כ'בין געקומען, שאפראנער רב האט זיי געבעטן, דא קומטס נישט אריין. זיי זענען נישט געקומען, זיי האבן זיך נישט געפושט, נישט געגאנגען נאכשרייען און נאכשפייען און ארויסגעבן צעטלעך אז דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט פאר ראביי וויינבערג אז מען זאל אנטלויפן פון פאריז ווייל ער האט אנגעזייעט א גוי'טע. דעם ליובאוויטשער רבי'ן האט עס מורא'דיג געהארט, וואס ס'הייסט, און ער האט געזאגט אז דער ראש ישיבה וואס ער לאזט עס צו, דעם וועט מען נאך ארויסטראגן מיט שטעקענעס, און ס'האט נישט געפעלט אסאך מען זאל ארויסטראגן דעם סאטמאר רב און דעם דברי יואל, די שווארצע חברה. דאס איז יענער גיין מיט זונות און מיט שיקסעס, איך וויל ענק עפעס זאגן. ס'איז דא א צייטונג געהייסן די טרענסילוואניער צייטונג, אזוי האט עס געהייסן, דארטן שטייט די זעלבע זאך אויף אונזער הייליגן רעבן דעם דברי יואל, די זעלבע מניוולת, סאו בעיסיקלי האט עטס געהאט פון וועם צו לערנען, האט עטס נישט אויסגעטראכט אליין די אלע זאכן, און נאכדעם האט עטס אנגעהויבן דער רבי יענער, כ'זאג נאך אמאל, עטס האט נישט געזאגט אויף ר' אהרעלע בעלזער אז ער האט אנגעמאכט א שיקסע, אדער א שייגעצל, און לויט וואס פארא שקצים עטס זענטס האט עטס דאס אויך געקענט טון. נאר מען האט עס נישט געקענט טון ווייל ער איז געווען א קדוש וטהור, ער האט אייביג געהאט צוויי גבאים אין זיין הויז, האט מען עס נישט געקענט זאגן. באמת לויט וואס פארא שקצים עטס זענט האט עטס געקענט זאגן א ליגנט אויך, איך קען דאך ענק. באמת וועגן די פרשה וואס כ'האב גערעדט פון גער מיט זייערע שמוציגע דרכים וויאזוי זיי פירן זיך אויף צו די ווייבער, האב איך ענק געוואלט זאגן, כ'האב עס געקלערט אריינצולייגן דריי וואכן ארום, כ'וועל שוין נישט זיין דא אין ארץ ישראל, ווייל דא האבן זיי נאך קשר מיט די פאליס, בקיצור. ס'וואלט מיך געקענט הרג'נען אויך. האב איך עס געוואלט אריינלייגן הערשט צוויי דריי וואכן ארום ווען איך פאר אהיים. נאכדעם האב איך צו זיך געקלערט אזוי, גלייבסט אז ס'איז דא א באשעפער, דארפסטו עס אריינלייגן יעצט, ווייל ס'איז עניני הנפש פאר אידישע טעכטער. גלייבסטו ווידערום נישט, חלילה, נו וואס האסטו צו מאכן א האטליין בכלל? האב איך זיך בארעכנט, יא, איך גלייב יא ס'איז דא א באשעפער, און איך לאך. איך לאך פון די אלע איומים, פון חמורי גער, צלאגן. עניוועי. די האטליין איז ערשט ארויף לעצטע וואך דאנערשטאג ביינאכט. ס'איז געווען ביי אונז איז שוין געווען ביינאכט דאנערשטאג מסתם איינזע ביינאכט. אין אמעריקע איז געווען מסתם זיבענע זעקס זיבענע פארנאכטס. איך גיי דא אין מאה שערים, כ'מוז דאך איינקויפן עפעס צו עסן. כ'האב אייך קיינמאל נישט געזאגט נאר אז אין זכות פון עסן לעבט מען. בקיצור, מיין חשבון איז געווען אז קיינער קען מיך עניוועי נישט. מילא מ'קען מיך נישט וועט מיר קיינער גארנישט זאגן. ליטל דיד איי קנאו אז מ'קען מיך יא. כ'האב דאס נישט געוואוסט. און נישט נאר מ'קען מיך. נאר יעדער איינער דא געט מיר א שכח, זיי זאגן ס'איז אזוי ווי אין יעדן חסידות, די רבי וויל זיך אפלאזן פון די אלע דרכים, די רבי האלט אז ס'איז נישט ריכטיג, ער איז מודה אז ס'איז נישט ריכטיג, און למעשה ס'איז דא די פאר שקצים וואס זענען דארט די גרויסע מאכערס און זיי לעבן פון דעם און זיי דרייען אן, און זיי זאגן מיר אז זיי דאנקען מיר מורא'דיג אז איך רעד דערפון, ווייל יעדעס מאל ווען איך הייב אן צו רעדן פון דעם קומען אריין די חברה צום רבי'ן און זיי זאגן רבי, נאך אן אסתי וויינשטיין. נאך א פרשה, ס'קען נישט אזוי אנהאלטן רבי. שטעל דיר פאר די רבי וואסער אן עוולה ער האט געטון ווען אסתי וויינשטיין'ס טאטע איז געזעסן שבעה, נאך די שבעה איז ער געקומען צום רעבן, זעט אויס ער האט געמיינט אז די רבי וועט מעלה זיין די נשמה מיט די אלע משוגענע זאכן וואס חסידים רעדן זיך איין, די רבי בסך הכל א סי אי או, ער איז א פירער פון א רביסטווע, וואס ס'האט ארויפגעשטעלט שרול האגער דעם בהמה ר' משה'לעס זון, אדער זיין ברודער דעם רשע דעם רוצח מענדעלע, פירט ער ווייטער, ס'שטעלט זיך נישט אפ, על כל פנים. זאגן זיי מיר אלע דו האסט געטון א מורא'דיגע ארבעט ווייל דו ביסט אן אוטסיידער. ווען א גערער זאגט עס הייבט מען אן גראדע, מען געט אים מלקות. אבער דו ביסט דאך אן אוטסיידער, דו האסט מיט די זאכן גארנישט. דו טוסט א מורא'דיגע ארבעט מיט דעם וואס דו רעדסט. און איינער פון די מחנכים פון גער זאגט אז יא, די אינגעלייט זאגן אים טאקע, אונז האלט מיר נישט קיין טהרת המשפחה וועגן דעם, ווייל אויב אונז פאלג מיר נישט די תקנות, און זיי מיינען דאך אז די תקנות איז דער אייבישטער אליין אראפגעקומען צום בית ישראל און האט אים געגעבן די תקנות. איז אז מ'איז עובר דערויף א גוטן טאג בין איך שוין עובר אויף אלעם. און חוץ מן דעם, אפילו ווען דער אייבערשטער האט עס געזאגט פארן בית ישראל האט ער עס געזאגט בדורו. די תורה איז אויף אייביג, די נביאים זענען אויף אייביג, די כתובים זענען אויף אייביג, אבער בסך הכל א אחרון ווי דער גערער רבי, דער בית ישראל, אז דער אייבערשטער איז אים געקומען דעמאלט זאגן אז ער וויל אזוי, דאס איז געוען לדורו. וועגן דעם שטייט הצדיק אבד לדורו אבד.

און די אינגעלייט, האט ער פארלאנגט פון זיי מער, איז ממילא פון זיי האט ער געמעגט פארלאנגען, אבער ער האט געדארפט אויכעט מברר זיין צו די ווייבער זענען אויך מסכים, ווייל טאמער נישט, ליסען, דו קענסט נישט אויפן ווייב'ס חשבון טוהן זאכן, איז למעשה זעה איך אז דער עולם איז זייער נארמאל, דער עולם איז מיט מיר, און ברוך השם פאר דעם, אז מ'וועט רעדן, עט זיך עפעס, עט זיך עס, ווי מ'זאגט, אויסטרעטען. למחצה לשליש ולרביע. לאמיר זאגן אזוי, טאר מען דאך נישט וואוינען נאר איינמאל, לויט ווי די פרוי לייגט אראפ אויפן טעלעוויזשן, עס קומט אויס איינמאל א חודש און אפשר צוויי מאל א, אמאל קומט אויס צוויי מאל א חודש, יעצט וועט כאטש זיין, איך ווייס, זעקס מאל א חודש, אכט מאל א חודש, רבותי, לערנט זיך אויס איין זאך, ווען די ווייב וויל איז דאס די גרעסטע מצוה וואס איז דא, דעמאלטס די אלע זאכן וואס עס שטייט אין שלחן ערוך און אין די מוסר ספרים אז מען זאל זיך מקדש עצמו זיין במותר לך און די אלע זאכן, און אזוי ווי די רמא זאגט מן ההיתר יסיעני לאיסור, מ'זאל זיך נישט נאכגעבן, איז אלעס איז געזאגט געווארן ווען דו ווילסט, ווען דאס ווייב וויל איז נישט דא אזא זאך, די גמרא זאגט יששכר איז געבוירן געווארן, דער גרויסער תלמיד חכם יששכר, איז געווען וועגן איין זאך, ווייל דאס ווייב האט געוואלט, זי איז אקעגן געגאנגען יעקב אבינו, איך האב דיך היינט אפגעדינגען מיט די דודאים, און איך וויל היינט, דו ווילסט? פיין, נאו פראבלעם. כ'האב געהאט אמאל א ישיבה פון חתנים האב איך זיי אייביג געזאגט דארפסט אנזאגן אין שטוב אז אויב די ווייב וויל איז עס א מצוה סאו ווען זי וויל זאל זי וועלן און זי זאל דיר זאגן אז זי וויל זי טאר נישט זאגן מיטן מויל ווען נישט איז עס איינע פון די תשע מדות אבער זי דארף זאגן זי דארף מאכן סימנים אז איך וויל ספעשעלי ווען זי איז שוואנגער כ'האב ענק שוין געזאגט א מענטש האט חתונה מיט פֿופֿצן ווייבער ווען זי איז שוואנגער איז זי די פופצנטע מין ווייב יעדעס מאל איז עס אן אנדערע ווייב ווען זי ווערט א נדה איז אנדערש ווען זי גייט אין מקווה איז אנדערש. סאו ווען די ווייב וויל איז עס א מצוה. היינט ס'איז זונטאג ס'איז צוויי נאכמיטאג גיי איך אפגעבן כבוד פאר א איד וואס ער פארטיילט טויזענט פאר תפילין פאר ספרדישע קינדער פארטיילט ער א טלית אויכעט דאס האב איך אים געבעטן ער זאל טוהן און ער האט מסכים געווען מ'האט גענומען א סופר זאל איבערקוקן איינס פון צען צו זען צו ס'איז אלעס דא די בתים צו די פרשיות זענען אינעווענדיג ווי ס'דארף צו זיין. ברוך השם זענען אלע געווען אין בעסטן ארדענונג, כ'האב אויכעט באשטעלט, כ'האב געהייסן זאל באשטעלן, ס'איז דא די שילן, איז דא אזא פיקטשער ווי מען טוט אן תפילין, ס'מוז זיין פונקטליך, נישט צו הויעך נישט צו נידריג, און אויכעט די קשר זאל אריין גיין ביים לאך אין די בעק, ס'איז דא אזאלכע פיקטשערס, כ'האב געמאכט דערפון איין קאפי, מען האט פון דעם געדרוקט טויזנט שטיק און יעדער באקומט עס אין תפילין בייטל, ס'זאל וויסן וויאזוי אנצוטון תפילין, ס'גייען קומען אלע רבנים הראשיים רעדן דא, וויאזוי זאגט וויאזוי זאגט בלעם. דער אייבערשטער פרעגט אים, מי האנשים האלה, ווער זענען די מענטשן וואס זענען געקומען צו דיר, גייט ער שפילן זיך מיטן אייבערשטן, זאגט ער פארן אייבערשטן, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי, דאס איז מענטשן וואס בלק בן ציפור מלך מואב האט געשיקט, הערסט א דזשאוק, ער רעדט צום מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וואס ער האט באשאפן בלעמען מיט בלק מיט די גאנצע וועלט, פרעגט אים דער אייבערשטער, ווער זענען די מענטשן, זאגט בלעם פארן אייבערשטן, בלק בן ציפור מלך מואב. ס'איז א דזשאוק, הא? עניוועי, זאגט ר' אשר, דו ווייסט נישט וואו דו ליגסט, וואס א רשעות דא ליגט. ער האט אים געזאגט אזוי, אף על פי שאיני חשוב בעיניך, אבער חשוב אני. איך בין אבער חשוב בעיני בלק. רבונו של עולם, ביי דיר בין איך נישט חשוב, אבער ביי בלק'ן בין איך יא חשוב. דאס איז די ווארט פון בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. איך רוף אים מלך מואב. אין פראנט פונעם אייבערשטן, ווען איך רעד צום אייבערשטן, רוף איך אים מלך מואב. עניוועי. וואס איך וויל ארויסברענגען מיט דעם, אף על פי שאין חשב בעין הסאטמאר, אבער דא קומען זיך צאם אלע רבנים הראשיים, איך קען זיי אלע, עובדיה יוסף'ס זין קען איך נאך פון ווען כ'האב געהאט צוטוהן מיט עובדיה'ן, עובדיה האט מיר געגעבן זייער א שיינעם בריוו אויף מיין ספר, און נאך און נאך כהנה וכהנה. און די אלע חברה קענען מיך, איך בין נישט פרעמד דא ביי קיינעם. די איינציגע פראבלעם איז ס'איז ביי די כותל, אבער איך זאג ענק צו בלי נדר איך גיי אים נישט קוקן. כ'וועל נישט קוקן, כ'וועל נישט צוגיין, כ'וועל נישט זאגן קיין קאפיטל תהילים נאר פון דערווייטענס, כ'האב נישט קיין ברירה, כ'האב געוואלט זיך ארויסדרייען היינט אויכעט, האט ער מיר געזאגט אז טאמער דו דרייסט דיך ארויס טוסטו מיר מורא'דיג וויי, פארוואס? ווייל איך האב אים יעצט געזאגט שלעפט זיך שוין ארום די צוויי יאר די מקוה, און קיינמאל נישט געוואלט פארציילן פארוואס. שלעפט זיך און ס'שלעפט זיך און ס'שלעפט זיך. איך האב געמיינט אפשר האט נישט קיין געלט, אבער איך האב אים געזאגט איך וויל דיר עפעס זאגן, כ'בין מסכים דא צו קומען, אבער דו מוזט מיר צוזאגן דו הייבסט אן און דו ענדיגסט, איך וויל נישט זאלסט דיך אפשטעלן אינמיטן. זאגט ער מיר יא. פארציילט ער מיר א מעשה, ער האט דא א שכן, וואס דער שכן איז אזא רשע, האט אים אנגעטון צרות, איך וויל נישט זאלסט בויען דא א מקוה, איך וויל נישט פרויען זאלן זיך דרייען דא ביינאכט, איך וויל נישט איך וויל נישט, צוויי יאר מאכט ער אים משוגע. און איך בין דא געקומען, איך האב אים געזאגט איך וויל נישט זאלסט מיך משוגע מאכן, איך האב נישט געוואוסט אז איינער שטערט, איך וויל זאלסט אנהייבן און ענדיגן, האט ער מיר צוגעזאגט, זאגט ער ווען כ'האב דיר צוגעזאגט איז עס געווען מסירות נפש פון מיין חלק, ווייל כ'האב געוואוסט אז ס'איז נישט מעגליך, ווייל ער קומט גראד און ער שיקט די פאליס מיט די אנשי העיר און ס'איז צרות, און זעט אויס די מסירות נפש האט אזויפיל געהאלפן. אז ווען איך בין געקומען איך האב אנגעהויבן צו מאכן די מקווה איז יענער געפייגערט ער איז א איד אבער איך זאג געפייגערט ווייל ער שטערט צו בויען א פרויען מקווה? בקיצור ער זאגט ניין ניין ראביי ראזענבערג דו גייסט קומען מיט מיר דו ביסט שוין א בעל מופת זאגט ער עניוועי איך לאז דיך נישט דו מוזט קומען דו מוזט זעהן ווי אונז טיילן מיר די תפילינ'ס און דו מוזט זעהן ס'איז אלץ מיין ברודער זאגט ער ער איז אויך רייך אבער זיין ברודער האט אים געזאגט אז קאסט צו מאכן אין טיענעק ניו דזשערסי קאסט צו מאכן א בר מצוה הונדערט אַכציק טויזענט דאלער. ער געשריגן אויף דעם מענטש וואס האט אים געגעבן דעם באטראג, זאגט ער, איך פארשטיי נישט, איך זאל אויספישן, זאגט ער, אין פיר שעה הונדערט און אכציג טויזנט דאלער? גאט וועט מיר נישט מוחל זיין, ער וועט מיר צונעמען דאס גאנצע פארמעגן. האט ער געזאגט, איך גיי מאכן קידוש אין בית מדרש, האט אים געקאסט אפאר הונדערט דאלער, די ביליגסטע קידוש וואס מען קען מאכן, און דאס איבעריגע געלט האט ער געזאגט גייט ער געבן פאר קינדערלעך וואס האבן נישט קיין תפילין. ס'האט אריינגעצויגן נישט קיין סך נאר א מיליאן דאלער און קאסט א פאר תפילין, א טויזענטער א פאר תפילין, נאך צובאשטעלט יעצט נאך אפאר, ס'איז נישט וויכטיג, אבער דאס איז אידן וואס האבן השגות, האב איך נישט קיין ברירה מוז איך גיין, קען מיך נישט ארויסדרייען, ער ווארט אויף מיר, און מיין פרוי האט דארטן איך ווייס צען פופצן פרענדס, ס'איז עדווערטייזט איבעראל, מען לאט נישט יעדן אריין, האב איך אים געזאגט אז כ'באדארף האבן פאר מיין פרוי'ס פרענדס פופצן טיקעטס, האט ער מיר געגעבן, מוז זיין אז איך זאל דארט זיין. סאו, סאקמער קאקמער, אף על פי שאיני חשוב בעיניך האט עטס מיך ארויסגעווארפן דער חכם הדור יצחק שטערן מיט עלפערט, אף על פי שאיני חשוב בעיניך חשוב אני בעיני רבנים. עניוועי, דעם עובדיה יוסף'ן קען איך פון יארן צוריק, ס'איז געווען אזוי, איך האב ארויסגעגעבן א ספר אש יצאה מחשבון, שיין ספר, איך האב געדרוקט צו דעם א לוח, היינט מאכט מען עס נאך אין אלע מקוואות, ס'איז א מעסטערפיס. איז למעשה. האב איך געשריבן, כ'האב ארומגעשיקט, קודם אינטרעדוסן, כ'האב ארומגעשיקט דעם ספר אלס א מתנה, כ'האב נאכדעם געדרוקט אפאר מאל, פער טויזנט שטיק, מיטאמאל האב איך געדרוקט אפשר זעקס מאל, אלעס פארקויפט, אין צוויי דריי יאר, אלעס געווען אויספארקויפט, היינט דרוק איך עס שוין נישט, ווייל כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף א קאמפיוטער, ווער ס'וויל זאל ארויפגיין אויפן קאמפיוטער. דער סופו של דבר איז געווען אזוי, לאמיך ענק פארציילן וואס איז געשען, לאמיך ענק פארציילן פונקטליך, לא פחות ולא יותר, קאלט מיך אויף, א ספרדישער רב, און הייבט אן אריין צו שעלטן אין מיר, אתה בן זונה, בן הנידה, וואס האסטו געשיקט דא? זאג איך אים רבי, איטס א שנאר בריוול, ווארף עס אין גארבידזש, ליין עס אפילו נישט. זאגט ער, ניין, דו האסט איבערגעדרייט דא מיין גאנצע קהילה. וויאזוי האב איך איבערגעדרייט דיין קהילה? שרייבסט דא אז אויב א פרוי האט נישט געציילט חמשה ימי טומאה אבער די ספרדים ארבעה ימי טומאה. און זי האט נישט געמאכט א הפסק טהרה, אפילו איז זי יא געגאנגען אין מקווה, איז די גאנצע זאך גארנישט ווערט, און אפילו ווען זי גייט יא אין מקווה אבער זי האט נישט געהאט די חמשה אדער די ארבעה ימי טומאה מיט א הפסק טהרה מיט בדיקות און די גאנצע שבעה נקיים איז גארנישט ווערט, הייבט ער אן צו שרייען, דו ווייסט אז דאס איז נאר אשכנזישער מנהג, ביי אונז ביי ספרדים ווען א פרוי הערט אויף צו זען גייט זי אין מקווה, א גוטן פורים מלאך, זי ציילט נישט, מען מאכט נישט טהרה, זי פילט שוין זי האט אויפגעהערט צו זען. שוין, זאג איך הער אויס, אויב דו פסק'נסט אזוי, דארפסטו וויסן ביסטו מכשיל פרויען מיט איסורי נדות יעדן חודש. הייבט ער אן, דו ווייסט נישט, איך בין פון מצרים און די סבתא איז פון טוניס. זאג איך אים הער אויס, איך בין פון ניו יארק און די סבתא איז פון אונגארן, וואס דו טוסט איז איז ראנג. און כ'האב מיך מיט אים געקריגט. זאגט ער, אונזער פוסק איז הרב עובדיה יוסף, אויב ער העט זאגן אז דו ביסט גערעכט און נישט איך, העל איך איבערדרייען, העל איך לערנען אנדערש מיטן עולם. דאס איז געווען בערך צען אינדערפרי, איינס אזייגער בין איך געזעסן אויף אן אל על פלייט צו עובדיה יוסף. דעמאלטס האט נאך הרב עובדיה געוואוינט אונטער מאה שערים. ס'איז געווען א גרויס הויז, דארט האט ער געוואוינט. כ'קום אריין. גראדע מיטגענומען איינע פון מיינע קינדער, זיי האבן דא געלערנט דעמאלטס. און איך פארצייל עס פאר עובדיה'ן, אבער מיין זון האב איך געהייסן ר'זאל זיין אינדרויסן, ווייל ער דארף דאך נישט הערן מיט הלכות נידה, מיט הלכות וסתות, און וואס ס'איז פארגעגאנגען. נישט ווייל די ווארט איז נידה און וסתות, דו ווייסט אז ס'איז דארט פארגעגאנגען, די רב האט נישט גוט גע'פסק'נט. עניוועי, עובדיה האט אזאלעכע קולות געמאכט, הער הער, מיין זון איז געקומען, ס'האט אין אים געציטערט הענט און פיס, ער האט געמיינט ער שרייעט אויף מיר, זאג איך, ניין ניין, אויף מיר שרייעט ער נישט, ווייל ווען נישט שריי איך ווען צוריק אויף אים, ניין ניין ניין, ס'איז נישט איך, איך בין נישט דא דער באטרעפטער, בקיצור, און שוין, און ער געט אזא זאג פאר זיין גבאי דארטן, זאלסט מיר שוין אפקאלן מיין תלמיד, ער האט א תלמיד רפאל הררי, דער גרויסער רב פון פלעטבוש. און ער הייבט אויף אים אן צו שרייען, דו ווייסט ווי מען טוט נעגלעקטן די ספרדישע קינדער? אזאנס מעג מען פארלערנען? אזא מיסטעיק מעג געשען? ער האט געמאכט קולות קולות. ער האט געזאגט, איך וויל זאלסט צאמנעמען דעם רב ערגעץ אין פלעטבוש און איין רב איז אין ניו דזשערסי, מען זאל שוין צאמזעצן זיך און יעדער זאל דערגיין וויאזוי דאס קען געשען אזא טעות, וויאזוי אז א רב קען פארלערנען הלכות נדה פאר הונדערטער מענטשן. בקיצור, נאכדעם גייט עובדיה און ער קאלט אפ דעם רב און ער זאגט אים אזוי, דו האסט אזוי גע'פסק'נט? זאגט ער, יא. זאגט ער אים, תדע לך כל אישה שפסקת לה כל השנים היה נידה גמורה מן התורה וכל הילדים הם בני הנידה. שוין, הייבט יענער אן הסבתא, בבתא. שמבתא, זאגט ער, לא מעניין אותי לא הסבא ולא הסבתא ולא אבא ולא אמא, כל אישה היה נידה מן התורה. געווען א סענסעישאן דעמאלטס, פארשטייסט? עניוועי, און מען האט עס ברוך השם פארראכטן, מען האט עס גענומען אין די הענט אריין, עובדיה האט מיר געגעבן א בריוו, זייער א שיינעם בריוו, איך דרוק עס יעדעס יאר אין מיין ספר, מיטן שענסטן טיטל, מיטן גרעסטן כבוד. און זיין קינד דער יצחק יוסף, ער האט געוואוסט פון די פרשה ווייל ער איז אויך דעמאלטס דא געווען, זיין טאטע האט אים גערופן א א בזיון וואס דא איז געווען, עניוועי ממילא קענען זיי מיך, איך בין נישט פרעמד דא ביי קיינעם, איך בין נאר פרעמד אז מען האט מיך געלייגט אין חרם, דאס פארצייל איך נישט פאר קיינעם, וואס דארף איך דאס פארציילן, האבן זיי רוח הקודש ווייסן זיי דאך אליין, און אז זיי האבן נישט רוח הקודש נו וואס דארפן זיי עס וויסן, ס'וועט דאך נישט העלפן יעצט צום מצב, פארצייל איך נישט פאר קיינעם, איך מאך א שווייג פונעם גאנצן חרם. פארשטייסט? איך גיי מיך אפילו נישט שלאגן, אין אמת וואלט איך געקענט נעמען רבנים און פונקט פארקערט מען זאל זאגן אז ס'איז א גוטע זאך, איך פייף אן די אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, יואליש מארגנשטערן האט מיר געזאגט ער איז אזא צדיק ער קוקט נישט ארויס פון די ד' אמות, מארגנשטערן איך האב געסעיווט דיין זון, מ'האט אים גערעיפט אין סאטמאר אין מאנטריאל. דער קעכער האט אים געטאטשט, איך האב אים געסעיווט און דו ווייסט עס, נאר אונטערשרייבן מוז מען ווייל דאס איז סאטמאר קאקמאר. ווייסט? יעצט לאמיך זעהן אז דו האסט דיך ארייננעמען צו די בני זלפה די בני יואל, האסט דיך געטענה'ט נאר בני יואל דאס איז הייליג, דעם זעהן משיח'ן, אהנעט גיין אין דריט און דעם זעהן משיח'ן, איך וויל דיך פרעגן איין שאלה, פארוואס מעגט עטץ נעמען געלט אזוי ווי סאטמאר האט גענומען דעמטס האט עטץ געשריגן מ'טאר נישט און די חינוך און שמינוך פינוך, ס'איז איין שטיק פול אוו באלאוני, און יעצט האט זיך קיינער נישט אנגערופן צאנזער רב וויל נישט פילן פון זיי ער האט שוין געפילט וואס סאטמאר הייסט. פארשטייסט? און אויף מיר האט ער אונטערגעשריבן, ס'איז געווען א מצוה רבה צו נעמען א מענטש און אויף אים אונטערשרייבן. וואס האב איך געוואלט? אז דער קעכער וואס האט אנגערירט אין סאטמאר אין מאנטריאל דיין זון ווען ער איז געווען שוין ערב חתן זאל נישט משוגע ווערן. ער האט געוואוסט גראד צו לויפן. צו ר' משה מנחם טירנאויער, און ר' משה מנחם האט מיך אנגעקאלט און באדאנקט, אונז זענען חיות מטורפים די אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, זיי טוען וואס זיי ווילן נאר יענער זאל זיין ערליך, אונז וויל מיר זיין ערליך אזוי ווי די רב. ס'איז געווען דארט צייטן אין ארץ ישראל וואס מען האט געוואלט מאכן אז יעדער איד זאל ווערן א בירגער, עס איז געווען א גאנצע מלחמה ווייל אז יעדער וועט זיין א איד און ווען וועט מען וויסן, איך מיין ס'איז בטל גאנץ קדושת ישראל, מען האט זיך ארומגעקריגט, איז געווען א דיון אז מען זאל שרייבן אויפן תעודת זיהוי, יהודי כהלכה אדער יהודי לפי השופט? דער שופט האט געזאגט ער איז א גר. מיר וויסן אז דאס איז נישט קיין גר. איך האב אמאל געהערט א שיינע דרשה, קלויזענבורגער רב האט געזאגט, איך מיין אז מען דארף זיך נישט ארומקריגן, איך מיין מען זאל אריינשרייבן יהודי כהשופט. דאס זעלבע אונז זאגן מיר אויכעט, אונז וויל מיר זיין אזא איד אזוי ווי די רבנים. דאס זעלבע דא אויכעט, אונז וויל מיר זיין יהודים כהרבנים. אז עטץ מעגטס ארום לויפן מיט אשת איש, קוקטס נישט אויף אונז און אונז לויף מיר ארום. אז עטץ האלטס אין שלחית נידה, חזקי טייטלבוים געהאט בועל געווען א שוועגערין, און ער קען לערנען אין סאטמארע כולל דארטן מיט דעם ספק חזיר וויינבערגער, און וואס ווילט עטץ פון אונז דעמאלטס? וויי אר יו עפטער אס? וויי אר יו טשעיסינג אס? אונז מאך מיר אן אפמאך, עטץ וועטס טוהן און אונז וועל מיר טוהן, וויפיל עטץ טוטס אזויפיל זאלט עטץ זיין צופרידן אז אונז טוה מיר. אנבעליוועבל די חאזעריי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ס'איז א מורא'דיגע זאך, איך האלט דאך אין איין מסביר זיין אז ווען א מענטש האט א דורכפאל זאל ער זיך לערנען פון דעם, ווייל טאמער לערנט ער זיך פארט ער גוט, טאמער נישט איז עס א דורכפאל. יעצט האט מיר דערציילט א איד אז ס'איז געווען איינער פון אין גרויסווארדיין איז געווען איינער פון די גבאים, די הויפט גבאים, ער געווען א איד אן עושר, ער איז געווען דער שיכור, דער גיצער, ער האט געהאט א טאכטער וואס איז נעבעך אוועק זייער יונג, חתונה געהאט און איז גראד אוועק, און עס איז געווען א בראך פאר דער גאנצער שטאט. יעצט, מען האט אויפגערופן ר' סרול'טשען דעם וויזשניצער רעבן ער זאל זאגן א הספד. יעצט ווען ר' סרול'טשע וואלט ווען געווען א פעיק פאוני פראוד ווי די אלע היינטיגע רבנים, וואלט ער מסביר געווען אז די פרוי איז געשטארבן ווייל אונז האמיר געזינדיגט, ווייל אונז גיימיר נישט צניעות'דיג אנגעטון, מיט די אלע באלאני איצעלע פומפס מעשות. ווי זאגט אלץ דער מונקאטשער רב, געשען אן אומגליק, מיר הערן באלד וואס איצעלע עט זאגן פארוואס דאס קומט. איז ער דאך אבער געווען אן ערליכער איד דער רב סרולשע, און ווי האט דער מונקאטשער רב געזאגט, מ'האט אים געפרעגט וואס ביסטו אזוי גוט מיט רב סרולשע'ן, ער איז דאך פון די אגודה, זאגט ער אף על פי שחטא ישראל הוא. געוען א מעשה אז רעבעצן איז געוען אין מאריענבאד מיט די בת יחידה מינקאטשער און ס'קינד איז עפעס זייער קראנק געווארן ממש נוטה למות זייער געזארגט איז אריין געגאנגען די מינקאטשער רעבעצן צו רב סרולטשען און זי האט געזאנגען זי האט אנגעהויבן צו וויינען איך קען נישט ריעטשן מיין מאן אפילו איך קען שיקן אזא דעפעשע האט עס געהייסן אזא טעלעגראם אבער עס וועט אנקומען שוין אום שבת און וואס זאל איך טוהן האט רב סרולטשע געזאגט אזוי ביז דעסט אנקומען צו דיין מאן נעם איך אחריות. שוין, מער האט זי שוין נישט געקאלט איר מאן, זי האט שוין נישט געשיקט קיין טעלעגראם, זי האט שוין גארנישט געטון, פארוואס? זי האט געוואוסט אז רב סרולטשע נעמט אחריות ביז זי עט זאגן פאר איר מאן, דארף זי אים נישט זאגן. אן אמאליגע אידענעס מיט שכל. עניוועי, רב סרולטשע האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט א הספד. די גמרא ברענגט אין מסכת שבת וועגן דריי זאכן שטארבן פרויען ווען זיי זענען יונג, איינס איז אז זי היט נישט אפ, חלה, זי היט נישט אפ נידה, און זי היט נישט אפ הדלקת הנר. יעצט זאגט דער רב סרולטשע, איך ווייס נישט וואס איז געווען ביי זיי אין בעדרום, נאר זי איז געגאנגען מיט אייגענע האר, קען נישט זיין אז זי האט אפגעהיטן נידות. איר הערט, דאס איז שוין רב סרולטשע, איז שוין דער איידלער מענטש, נישט דער קנאי. בקיצור, דער ראש הקהל האט עס געהערט, איז ער צוגעגאנגען צו רב סרולטש'ן, אוודאי, עטס מיינט ס'האט אים געגעבן א באקס, יא? ער האט אים געגעבן א קוש אין די האנט און ער האט געזאגט, רבי, אלע מיינע טעכטער פון היינט אן גייען זיך אפשערן, איך בין מקבל דעם עונש און איך גיי מיך פארבעסערן. דאס איז געווען אמאליגע ערליכע אידן און דאס איז געווען אמאליגע רעבעס. עניוועי, איך וויל זאגן, ס'איז דא עפעס א מורא'דיגע מעשה אין ארץ ישראל, ס'איז דא עפעס א אידיש מיידל, ס'איז עפעס אן אראבער האט זיך אנגעטשעפעט אין איר, זייער א מיעסע זאך אן אראבער זאל זיך אנטשעפען ווייל זיי בלוטיגן דאך אונז אויס. געווען נאך די קריג האט מיר פארציילט א איד, אז ער געוען אין א שפיטאל אין א קראנקען הויז ווייסט ביז מען געקומען צו זיך האט דארט געטראפן אן אנדערן חסידישן איד אבער ער האט נעבעך פארלוירן אינגאנצן די אמונה און געווען דארטן א נורס א דייטשע שיקסע און זי האט געשפילט ליבע מיט אים און ער געשפילט ליבע מיט איר און ער זאגט פאר דעם איד די זעהסט איך מיין איך האב מיט איר חתונה און זי איז זייער א פיינע זאגט ער די ביסט א משוגענער איר טאטע מיט איר זיידן האבן אויסגעבליטיגט זעקס מיליאן אידן. און וואס מאכט דיך זיכער אז אמאל אינמיטן די נאכט אז דעסט האבן אסאך געלט העט זי דיך נישט דערווערגן? דו טראסט א דייטשע שיקסע? האט ער געזאגט דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן קאם טו טינק אוו איט יו רייט און ער האט זי נישט גענומען, נישט חתונה געהאט מיט איר. למעשה איז צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, די אידן דעי פאל אין לאוו וויט די אראבער, דו ווייסט אז דער אראבער מיינט נישט דיך, ער וויל דיך אריינדרייען, דעסט האבן א קינד, דאס קינד ווערט אן אראבער, אזוי איז ביי זיי די געזעץ, און ס'הייבט זיך אן יענע מעשה און דו מוזט. מאכן שלום מיט זיין משפחה און ער מוז מאכן שלום מיט דיין משפחה און ס'ווערט א געמישעכטס, א מערבולת ווערט עס, א אויסגעמישעכטס. עניוועי, זיי ווייסן וואס זיי טוען די אראבער, דאונט דאונט קיד יור סעלף. איז למעשה, זיי מיינען נישט דיין גוטס, זיי ווילן דיך הרג'ענען אינמיטן די נאכט אמאל האבן זיי דיך אפהרג'ענען, די קינדער האבן בלייבן זיינע, האט ער אנגעמאכט פאר זייער גלויבונג נאך אפאר שקצים, שוין. עניוועי, זי האט עס נישט פארשטאנען אזוי, איז אויסגעגאנגען מיטן, זי איז שוין געווארן שוואנגער אויך, דאס האט זי מסתמא נישט געוואלט, קען באשטיין ארומצוהענגען, אבער שוואנגער עד כאן. למעשה, זי האט נישט געוואלט מיט אים חתונה האבן און ער האט יא געוואלט, אין סוף איז געווען, ער האט זי גענומען מיט א קאר רייד און ער איז אריינגעפארן אין א פאול און זי איז דער'הרג'עט געווארן. און ס'איז געבליבן ער, ויהי ויותר הוא לבדו, ער האט אזוי געמאכט אז זי איז זאגאר געווען בכלל נעקסט צו די דרייווער סיט הייסט די דעד סיט, עני מעידזשער עקסידענט איז דארטן דער וואס זיצט דארט ווערט געהארגעט ווייל די דרייווער קען מעניפולעיטן מיטן סטירינג וויל, יענער איז דאס איז עס, ער פארט אריין פלעט אין די וואנט פארט ער פלעט אין די וואנט, שוין, בקיצור זי איז טויט און זי איז פטור פון אים, און זי האט מיטגענומען איר בעיבי אויך. יעצט ווען דאס זאל זיין א סאקמערע קאקמערער וועג. וואלט מען געזאגט אזוי, זי האט געכאפט א הארץ אטאק, א קאר איז אין איר אריין געפארן, עטס קענטס זיך די אלע דזשאוקס, דזשאוק נאמבער זיבעצן, דזשאוק נאמבער זעקס הונדערט און דרײַצן, עטס קענטס די אלע דזשאוקס קענט עטס זיך זייער זייער גוט, און איך האב הנאה מ'האט זיך גענומען איבער די הצלה, מ'האט געכאפט אז זיי האבן נישט איינגעגעבן א קינד וואס האט זיך דערטראנקען, מ'איז געוואויר געווארן דריי פיר טעג שפעטער, און מ'גייט זיי אהער נעמען, איך האב שוין לאנג געזאגט מ'דארף זיי אהער נעמען, פארשטיי, ס'איז געווען אזוי, און ווען כ'האב אנגעהויבן זיך צושלאגן מיט די הצלה האבן זיי מיר געזאגט זאלסט אכטונג געבן מיט אונז, און זאלסט געדענקען אז מען דארף אמאל אנקומען צו אונז, האב איך געזאגט אזוי, טאמער עטס עטס נישט קומען ווען מיין טאטע אדער מיין מאמע וועט ענק ברויכן, סו איך ענק. נאנאנאנאנאנ די געימס זענען אויבער, די קאקמערער סאקמערערס ימח שמם האבן אוועקגעפייגערט, און ווען מיין טאטע איז געווען נישט געזונט און מיין מאמעם זענען אזוי ערליך געקומען פארקערטס מיט אזא פריינטליכקייט, נישט יעדער איז קאראפטעד, די פירער'ס זענען גוט און קאראפטעד, חוץ פון דעם די יוגענט קען מיך, זיי ווייסן וואס איך טו פאר די יוגענט, זענען אפרישיעטיוו. יעצט טאמער וועט עטס נישט קומען ווען איך וועל חלילה קראנק ווערן, העי, וועל איך שנעלער שטארבן, איז נאטינג גאנע בי ראנג, וואס דארף מען זיך פלאגן אזויפיל? און מען דארף אויך וויסן אז שפעטער נוצן זיי די פרויען, די וואס זיי האבן נעבעך אויסגעשמד'ט, אז זיי זאלן גאר גיין הרג'ענען אידן, און כ'האב געליינט א בוק אז ס'ארבעט מורא'דיג גוט. קודם כל ווייל זי פילט זיך אוט אוו פלעיס פון די אידישע וועלט, סאו וויל זי נעמען נקמה, נישט וואס אונז האמיר זיי עפעס געטוהן, נאר אזוי ארבעט עס שוין, בני נשרים דאס זענען די וואס זיי ברענגען אונטער אלע זאכן וואס מען האט מיט זיי געטוהן פאלש, ביקאוז דעי פיל ווערי בעד אבאוט איט, און די זעלבע פילט זי אויך בעד פארוואס איז זי נעבעך ארויס פון כלל ישראל, עטס מיינט זי שווינגט עס אראפ? ליסען, די שטופ נאך א נאכט נאך א נאכט נאך א נאכט דאס ווערט אויך נמאס, סאו. דען דעי סטארט ריגרעטינג ווערן זיי שונאים אז זיי ווילן גיין הרג'ענען אנדערע, ס'געווען יעצט איינער צוריק אין פון כותל נחמן, אן אראבקע האט געהאט א מעסער פון פופצן סענטימעטער לאנג זי האט אים געוואלט שטעכן, שטייסט זי דרייט זיך דאך צווישן אידן אויכעט ווייל אין קלאמפערשטן זי איז אן אראבקע אבער זי קען דאך אלעס. וואס גייט פאר ביי אונז. און נאכדעם איז דא נאך א זאך אז די קינדער זייערע, די זענען די עכטע רחמנות, ווייל זיי באמת זענען דאך אידן, די מאמע איז א איד, זענען זיי אידן, זי מעג זיך שמד'ן ביז מארגן, א איד איז א איד, און זייער נשמה, אדער די קליפות וואס לעבט אין זיי, וואס האונט זייער נשמה, טוט זיי מורא'דיג וויי, פארוואס בין איך ארויסגעפאלן? פארוואס קריג איך נישט קיין חינוך, ס'מאנט ביי זיי, די נשמה מאנט ביי זיי, און למעשה ווערן זיי נאכדעם די גרעסטע שונאים, און זיי ווייסן אליין נישט פארוואס זיי גייען ארויס און זיי הרג'נען אידן, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז מ'זאל פון דעם רעדן, מ'זאל דאס אויפקלערן פאר די קינדער, ניין, ווי זאגן אזא דרשה אין א בית יעקב, הרג'עט מען דיך, נישט נאר מ'ווארפט ארויס די טיטשער, מ'הרג'עט זיי. איי דו לעבסט אין אזא ענווייראמענט דעט איטס העפענינג? דאס באדערט קיינער נישט, אבער מען טאר נישט רעדן דערפון, ס'איז נישט צניעות'דיג, שעים אן יו אלל. יעצט כ'ליין דא אין די וואטסעפפס אז די מעשה געשען אין אשקלון, למעשה שרייבט איינער אז זי האט א שוועסטער וואס זי גייט אויך ארום זונה'ן מיט אראבער, דער אמת איז אין די אלע שטעט וואס איז אזוי אויסגעמישט, למשל אשקלון, באר שבע, און נאך אזאלכע צענדליגע שטעט, די האבן דעם פראבלעם, ווייל אויב ס'איז דא א מיידל וואס זי וויל ארום הענגען ביינאכט אין גאס, וועם טרעפט זי? נאר אן אראבער, ווייל געווענטליך די אידן האבן מורא פשוט ארויסצוגיין ביינאכט, זיי קענען שטעכן אויך, איז במילא אין די מיני שטעט וואו ס'איז געמישט פון אראבער מיט אידן, און די אראבער ארבעטן אגאנצן טאג ביי אידן און אין די סטארס און מ'קען זיך, איז מער עלול. הגם ס'געשעהט אין בני ברק אויכעט און ס'שוין געשעהן אין ירושלים אויכעט, אבער אין די סעקענדערי שטעט ווי ס'איז דא אסאך גרויסע פראצענט מיט אראבער, דארט איז עס א פראבלעם, און ממילא איז דאס אז די מאמע ווארענט כלל ישראל איז עס א מורא'דיגע שיינע זאך, ס'איז ווערי ווערי נייס, און מ'דארף איר אויסהערן. יעצט למעשה האט א סאטמארע בחור א באם זעכצן יאר אלט האט גערעיפט א שכינה א פופצן יעריג מיידל. און מ'האט געוויסט אלעס פונקטליך, מ'האט געוויסט ווער ס'איז און וואס ס'איז, און זי האט געזאגט עדות, און מ'האט אפילו געהאט די די ען עי, ווייל אין האספיטל נעמט מען ארויס זיין זאמען וואס ער דעפאזיטעט אין די פרוי, און זיי האבן געהאט די די ען עי, ס'איז געווען אזא קלארע קאט קעיס, ס'איז אנבעליוועבל. האט מען אנגעדרייט מיט די הצלה, אז די הצלה זאל נישט לאזן אז מ'זאל רעדן. דער קאסובער חזיר האט געפסקנט אז מ'טאר נישט רעדן אזאלכע נישט צניעות'דיגע זאכן מיט א מיידל, הערסט א גערעיפט מיידל? אפשר האט נישט געטארט ארויסנעמען די זרע אויך נישט? אפשר די זרע לבטלה די חזיר די, די יענקי די? עניוועי, האט סטיוו ליטווין, ער איז דרייסיג יאר דעמאלטס געווען א טאפ דעטעקטיוו, האט ער געזאגט, איך וועל רעדן מיט די מיידל ווי דו'סט וועלן, ביי דיר אין בית המדרש, דו'סט קענען דארט זיצן, ניין ניין מ'טאר נישט איז נישט צניעות, עפעס א נייע גאט מיט א נייע תורה וואס זיי האבן באשאפן, די וואס זיי ווילן איז צניעות און וואס זיי ווילן נישט איז נישט צניעות, עניוועי די סוף איז געווען אז מ'האט נישט געקענט אינדייטן דעם בחור, סאו האסטו געראטעוועט א חזיר ער זאל קענען ווייטער בלייבן אין די גאס, דעטס וואט יו דיד, און דאס איז געווען דער גאנצער סיסטעם פארוואס מ'האט גענוצט די רבנים מיט די הצלה. למעשה האט סטיוו ליטווין געזאגט איך וועל רעדן ביי דיר אינדערהיים, איך וועל רעדן ביי דיר אין שול, נאו איטס נאט צניעות. יא די חזיר די שייגעץ די ווער ווייסט וואס די האסט אפגעטון אין די בראנקס געגאנגען צו באל געימס איז ער געגאנגען עניוועי ס'איז נישט וויכטיג איז למעשה ביי די לוויה וויינט די מאמע און זי זאגט אידישע טעכטער. זי זאגט עס אויף חיברו. אידישע טעכטער איך בעט ענק גייטס נישט אויס מיט אראבער, מיין טאכטער איז אויסגעגאנגען מיט אן אראבער, ער האט איר געגעבן אלי ציון ועשר מכות אשר הכה, זי האט געכאפט שלעק און מכות, נאר וואנס יו געט אינוואלווד מיט דעי משוגעים און מיט דעי שקצים יו קענט געט אוט עני מאר, ספעשעלי האט ער געוויסט אז זי טראגט זיינס א קינד, האט ער זי שוין געהאלטן געצוימט, זי האט שוין נישט געהאט גארנישט קיין סעי אין די האול מערידזש. און למעשה האט זי געוויינט ביטערליך ביי די גאנצע לוויה, מען הערט, כ'האב עס ארויף געלייגט אויף א קליפ אויף וואטסעפפ, זי האט געוויינט, אידישע טעכטער מאכטס נישט אזא טעות וואס מיין טאכטער האט געטון, ס'האט זי געקאסט איר לעבן, א יונג מיידל פון נײַנצן יאר, דאס האב איך ליב, זי א ספרדישע, זי האט נישט קיין מורא עס צו זאגן, אה, זי האט א שוואכע שטוב, א שוואכע, ליסן, איטס אווער, ענד איט העפענד, און אז דאס איז באהאלטן וועט זיך אן אנדערער נישט אויסלערנען, און זי לערנט יעצט אויס אנדערע אידישע טעכטער, היט דיך ווייט פון די אראבער, פון די רוצחים. זיי מיינען גארנישט פון דיר נאר צוצונעמען דיך מיט דיין קינד אלעם וואס דו פארמאגסט. איך האב אויך ארויפגעלייגט אויף וואטסעפפ די זעלבע וואך איז געווען א אידישע טאכטער נעבעך אן אראבער האט איר פארכאפט און ער האט געמאכט די צערעמאני פון זיך שמד'ן אין מסגד אל אקצא דאס איז דארטן ווי מען האט אויסגעבלוטיגט אפאר וואכן צוריק פאליס מיט נאך אפאר און דעי משוגענע לויפט נאך נאכן אראבער הער וואס דא טוט זיך. אויסער איך זאל זאגן אז א אידישע טאכטער האט פשוט נישט צו וועם צו רעדן אזוי ווי ביי סעקשועל אביוז און ממילא דארף מען זעהן דאס צו פארבעסערן זאל זיין צו וועם צו רעדן אן אראבער גייט מען נאך איך ווייס נישט וואס צו טוהן פונקט ווי חס ושלום ווען א גוי גייט נאך פאר א אידישע טאכטער אונז האמיר נישט וואס צו טוהן אונז ווייס מיר עס נישט וויאזוי צו הענדלען אונז זעמיר א באנטש אוו מאראן בהמות געקומען פון הוידל שלוידל בוידל פון אונגארן און פון דעברעצין און פון טיף מארמראש מ'מיטגעברענגט אלע משוגענע זאכן וואס איז דארט געווען, און איין נארמאלע זאך האבן מיר אונז נישט געברענגט אהיים, איין נארמאלע זאך האבן מיר נישט געברענגט, אונז האמיר עס א נאמען געגעבן סאקמער קאקמער און סאקמער איבעראל, און יעדער מוז פאלגן וואס די שקצים זאגן, כאטשיג זיי ווייסן שוין חינוך פארשטייען זיי גארנישט. הערצאג איז געווארן אונזער בעל מחנך, דער משוגענער, איינער האט מיר געוויזן, יעצט האט ער אויסגעגעבן א ספר וועגן וויאזוי מ'איז מגדל טעכטער, שרייבט ער אז מ'גייט. גערעכט צו א חתן טיטשער און א כלה טיטשער, נאך די חתונה עפעס ארבעט זיך נישט אויס זאל מען גיין צוריק צו די זעלבע די בהמה, אז עס האט זיך נישט אויסגעארבעט איז וויאזוי זאל מען גיין נאכאמאל צו יענע, מען דארף גיין פאר סיריעס העלפ, דאס איז סאקמער, קאקמער, הערצאג, און דאס איז עס. דאס וואס שטייט אין די תורה אז אונז זעמער אן עם חכם ונבון דאס איז דאך זיכער אמת, אונז זעמער אן עם חכם ונבון אפילו די גוים זענען מודה די גרעסטע פענעסילינס די גרעסטע זאכן האבן אידן אויסגעטראפן. וויאזוי האבן מיר געקענט ליידן פון אזאלכע בהמות און זיי נישט זאגן פאר זיי אונז וויל מיר נישט? בכל אופן האט מען געדארפט טון אזוי ווי די וואס האבן געטון די די גערער חברה די פוילישע חברה אין לאגערס האבן געמאכט א רעוואלט מ'האט זיי אלע אויסגעהארגעט פיין באט עטליסט כ'האב מיך נישט געלאזט דאס לעבן און די טויט דאזענט מין עניטינג כ'וואלט עניוועי געהארגעט געווארן נאר קודם כל איך ווייזן דו ביסט נישט מיין באלעבאס און אונז האבן מיר זיך געלאזט פון די סאקמערע שקצים איטס אנבעליוועבל אונז האבן טאקע משוגע. וויל איך זאגן שטרוי וואלט געווען א געוואלדיגע זאך ווען מען געט אונז צו עסן, ס'וואלט געווען צו טייער פאר אזאלכע בהמות. יעצט ברוך השם דער עולם לאזט זיך שוין היינט ביי אונז אויך נישט, אונז זאג מיר אויס פונקטליך, געשטארבן, אווערדראג, אודי, זאג פונקטליך אלעס, די געימס גייען זיך אויפהערן, און אונז גיימיר צופיקסן הצלה, טראסט מי, אונז האמיר אסאך. געלייגט אסאך שטאף אויף זיי, שוין געקומען די צייט זאלן זיך אויסטרעטענען אדער געט אוט אוו דער, אונז בעט מיר נישט קיין טובות, דו האסט געראטעוועט א מענטש, פיין, אן אנדערע קען עס אויך טון, מיט דעם באקומסטו נישט קיין רעכט אז דו זאלסט מעגן באהאלטן אלע זנות וואס גייט אן, ס'דא אין בה אין מאנסי איז אויך דא אזא איינע וואס האט גענומען א גוי און זי האט אים געוואלט מל'ען, יענער האט נישט געוואלט מען זאל אים אפשניידן די מעשה, בקיצור טוט זיך דארטן אויף טיש און אויף בענק, נעה. דארפסט נעמען א גוי, דו ווייסט ס'איז אן אנדערע אפברינגינג, ער זוכט דיך נישט ווייל ער רעספעקט דיך, ער זוכט דיך ווייל ער טרעפט נישט צווישן זיינע שיקסעס דארטן עפעס א נארמאלן מיידל, כאפט ער א איד, טריי אוט דיס, מעיבי דיס וויל ווארק. יעצט דאס זאלט עטס אלע וויסן, די גמרא זאגט ווען א פרוי ווערט נבעל צו אן ארמי, צו א גוי, דעמאלטס ווערט ער קשור בו ככלב, ווערט אנגעבינדן ווי א הונט. דאן זעהט זי אזוי משוגעת, ווייסט נישט וואס צו טון מיט א איד, אקעי האט זיך ענדזשויט, אקעי כיוון שבאו עליה פעם אחת היא לא תקפא יצרה. ביי א גוי איז אנדערש, ווייל דער בעל דבר וויל אז ס'זאל ווייטער מצליח זיין, ביז מען זאל ווערן שוואנגער, אדער זאל מען הרג'נען דאס קינד, אדער ס'זאל געבוירן ווערן א קינד וואס וועט קיינמאל נישט וויסן פון אידישקייט, דער בעל דבר איז קלוגער פון אונז אלע, דאס זאלט עטס אלץ געדענקען. ס'האט איינער פון די גרויסע צדיקים אמאל מייליך טוב געווען פאר ראש השנה זאגט ער רבונו של עולם ווען דו נעמסט דעם ראשית חכמה און דו לייגסט אים אריין אין די גאס און דו נעמסט די אלע זונות מיט די שיינע מיידלעך און דו לייגסט עס אריין אין ספרים שאפע וואלט קיינער נישט געזינדיגט האסט דאך עס געמאכט פארקערט נו וואס ווילסטו אונז זעמער דאך נאר בשר ודם בשר ודגים וכל מטעמים איז למעשה זאלסט אלץ געדענקען דער בעל דבר רעדט דיר צו נאר דעם ערשטן שטופ מיט א גוי איינמאל ער האט עס געפועלט ביי דיר ביסטו פינישט פאר לייף, ס'ווערט אזא געבינדעכטס און אזא געקניפעכטס ענד יו קענט געט אוט אוו איט, און דאס זאלסטו אייביג געדענקען. כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם, איך דריי מיך דא אין די גאס און מענטשן פרעיזן מיך, זיי גייען נישט פארן אויף אומאן, די דרשה וואס איך האב געזאגט האט איינער אויפגעכאפט און ער האט הונדערט טויזנט העררס און האט אלעס ארויפגעלייגט, קודם ווייס איך נישט צו ר' נחמן האט עס געזאגט, און אפילו ווען ער האט עס געזאגט איז אהובה היתה בימי האבות, דער אייבערשטער האט ליב געהאט א מצבה, מ'האט געגאסן אויל, היינט האט ער עס פיינט.

טראנספארטעישן האט שוין באצאלט די מצבה אפילו האב מיר געמאכט אן אמעריקאנער מצבה א שטייענדיגע מיט א ליגענדיגע און איך האב אנגעזאגט צוואה מזאל ארויף שרייבן אויף יעדן סקווער אינטש עפעס אה ס'איז נישט דא אזויפיל שבחים אויף מיר האב איך געזאגט שרייבט שיר השירים מיט יקום פורקן מיט אתה יצרת ווייל סאטמער גייט מיר נישט איינטיילן שרייבן הרב השייגעץ הרב שמוץ

איז במילא מוז איינעם שרייבן פה נטמן דער א חזיר א בעל תשובה איך האב ענק אלע אין דר'ערד וועט אויפשרייבן אויף זלמן לייב פילאפ מיט אלע רבנים אהרן טייטלבוים מיט זלמן לייב פה נטמן הפעצלער וואס האט געפעצלט און אויף אלע שוחטים קענט עטס עס אויך אויפשרייבן און אפילו אויף דעם בריוו עטס קענטס עס נאך צושרייבן הרועה זונות מיט גויטעס און שרייבטס א שוחט אויך איך לייק נישט פרעגן וואס מזאל אויפשרייבן. וואס נישט, ווער זענט עטס בכלל, האטס א שייגעץ דארטן געצל בערקאוויטש, שרייבט אונטער אויף מיר א צעטל, איך קאל אים אפ, אונז זעמער דאך ידידים, פארוואס האסטו מיך נישט אנגעקאלט, זאגט ער סיגניטשער אן פייל, פארשטייסט, איך וואלט וויסן, זיין מילך איז אויך נישט געווען כשר, משה מרדכי פרידמאן האט מיר פארציילט אז דער שייגעץ האט געגעבן א הכשר יארן אויף די מילך, דער גוי האט געזאגט אז ער איז קיינמאל נישט דארט געווען, און נאכדעם האט ער מודה געווען נחום פרידמאן אז ער איז קיינמאל נישט דארט געווען, דער דער דער רב, דער געצל קעצל. און אזעלעכע דיינים ביי זיי וועט מען שרייבן מצבות הויך פון פישפעק לאדיין ביז האידו נאנאש. עניוועי, סאו מענטשן הערן אז ר' נחמן ליגט אין צפת הייבט מען שוין אן צו ווערן סקעפטיק און ס'דא שמועות אז ס'איז אמת ווייל דער מארגענשטערן האט איינעם געזאגט אז טאמער ער קען נישט זיין אין אומאן זאל ער גיין אויף צפת און מארגענשטערן אליינס פארט אויך נאר ערב ראש השנה, ראש השנה ברענגט ער שוין נישט אן די צייט דארט און אלע תפילות גייען עניוועי דורך דורך ארץ. ישראל, דאס קען רבי נחמן אויך נישט איבערדרייען. ווי זאגט נפתלי פרידמאן, דער וואס איז דארטן ביים אין מירון איז ער דער גבאי, זאגט נפתלי איך הער דיך ווען עטס זאגטס המלך סקומט פון אוקריינע גייט עס דא אדורך אין מירון, כל העולם כולו עוברים לפניך כבני מירון זאגן די ספרים אלעס גייט דא אדורך, זאגט ער דארף איך פארן אויף חוץ לארץ ס'זאל דורך גיין דא די תפילות? עניוועי מענטשן. טוט מיך מורא'דיג באדאנקען פאר דעם, און זיי זאגן ממש זיי גייען טאקע נישט פארן מער. שטעל דיר פאר אז אין יוראפ האט מען דאך אויך געוואוסט די אלע זאכן, דאך געוואוסט די אלע זאכן וואס הרב נחמן האט געזאגט, צו ער וואלט געוואלט זאגן, קען זיין די אלע באלאני, מ'איז קיינמאל נישט געפארן פון יוראפ, יעדער געזעסן דא, אפאר מסירות נפש אידן זענען געפארן, ר' מעכל דארפמאן האט מיר געזאגט ס'איז געווען צען אידן, מען האט געדאווענט מנחה ערב ראש השנה האט מען געזאגט הודו מנחה, ווייל ס'קען זיין ביינאכט וועט מען שוין מוזן זיך צולויפן וועגן די קעי דזשעי בי, מען איז נישט געפארן, ס'איז נישט פון די מצות עשה שבתורה. ס'איז געווען איינער בערל פיש פלעגט איבערלאזן א גט פאר זיין ווייב יעדעס מאל ווייל טאמער וועט מען אים ערגעץ פארגנב'ענען זאל זי נישט בלייבן אן עגונה אזוי האט מען פארציילט איך ווייס נישט צו ס'איז אמת אזאלכע משוגענע זאכן ווי שטייט דאס אין חומש ווי שטייט דאס אין די גמרא אונז האמיר געמאכט אן אייגענעם גאט אלהים אחרים און דאס וויל נישט דער אייבישטער דערפאר האט ער אזויפיל מאל אנגעזאגט אויף אלהים אחרים. ס'איז מבהיל, מען מאכט אן אייגענעם גאט און מיט דעם מוז מען לעבן. און חוץ פון דעם, איך וויל דאך נישט זאגן אז ר' נחמן האט געזאגט א זאך וואס איז נישט ריכטיג, זאג איך מען האט נאכגעזאגט נישט אין זיין נאמען נישט ריכטיג. וויל איך פרעגן אויב ר' נחמן קען ארויסנעמען מענטשן פון גיהנום ווייל מען קומט צו זיין קבר. איך פארשטיי נישט, איז דאך דער רמב"ם געווען האט ער געהאט א טעות, ס'איז נישט דא קיין דרײַצן אני מאמינ'ס ס'איז נאר דא צוועלף, אז דער אייבערשטער געבט שכר פאר ווער ס'טוט זיין רצון און ער געבט אן עונש ווער ס'טוט נישט זיין רצון. אז דער רמב"ם האט נישט געזען אז ס'וועט זיין אן ר' נחמן אויף דער וועלט, דאס איז איין זאך, און צווייטנס וויל איך אייך פרעגן, ר' נחמן איז געווען אזא גרויסער צדיק אז ער האט חלילה, לאמיר זאגן ער האט באשאפן דעם אייבערשטן, ס'קען זיין די חסידישע משוגענע זאך, ביסט שוין מסכים צו דעם אויך, חס ושלום. אבער כ'וויל פארשטיין איין קלייניקייט, ר' שמעון בר יוחאי איז דאך אויך געווען גרויס, און די אלע תנאים און אמוראים, דער רבי עקיבא, דער תנא רבי עקיבא האט זיך מוסר נפש געווען יצאה נשמתו באחד, די מלאכי השרת האבן געזאגט פארן אייבערשטן זו תורה וזו שכרה, זאגט זיי דער אייבערשטער זייט שטיל, שתוק. כך עלה במחשבה, ווען כ'האב באשאפן די וועלט האב איך געוואוסט ס'וועט זיין מער רשעים, ווען כ'האב געזען דעם ר' עקיבא'ן איז עלה במחשבה אז ס'לוינט זיך מיר די גאנצע בריאה, אזוי טייטשן די ספרים. סאו בקיצור, די אלע זענען שוואכלינגען מיינע גומי, דא קען מען גארנישט פועל'ן, דאס איז א שאד פאר די צייט, מ'מוז אויסגעבן געלט, זיך אנבארגן און זיין פאר'חובות'ט און פארן אויף אומאן. וואט א דזשאוק דע האול טינג איז. עניוועי, מענטשן זענען נתפעל, איך האב מיך געטרויט צו רעדן, און זיי זאגן זיי גייען טאקע נישט פארן, ווייל אויסער די געלטער איז דא דארט נסיונות, מען קען נישט גיין קטנים, מען מוז זיך איינהאלטן ביז מען גייט ארויס, מיט קינדער קען מען זיכער נישט גיין, ווייל אז דו גייסט מיט קינדער, די גרעסטער חורבן פאר די קינדער, קענסט נישט וואטשן די קינדער, א טאטע דאווענט אינעווענדיג מיט צוויי דריי טויזענט אידן, דאס קינד שטייט אינדרויסן לעבן די טוילעטס און שפילט זיך. שוין, ברוך השם עפעס האט מען אויפגעטוהן. איין איד זאל נישט פארן האב איך שוין עפעס אויפגעטוהן. כאטש ווייניגער איין משכב זכר. כ'טרעף דא א משוגענעם אין די גאס, זאגט ער אז זייט ר' נחמן האט געזאגט אז ראש השנה איז אומאן און ראש השנה שלי איז עולה על הכל און וואס איז א מאמין אינעם אייבערשטן זאל קומען אויף ראש השנה, זאגט ער ס'ביי מיר זיכער אז אין חוץ לארץ און אפילו אין ארץ ישראל, איז נישט דא קיין ראש השנה, ס'איז נישט דא, מען קען מחלל יום טוב זיין זאגט ער, זעט דאס איז די מנהג תפלה, צו דעם האט עס צוגעברענגט, זאג איך אים, דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, קיין שום יום טוב אין ארץ ישראל איז נישט דא קיין צוויי טאג אחוץ ראש השנה, ווייל דער אייבערשטער וויל דיר ווייזן אז איך דער הייליגער באשעפער בין געווען פאר ר' נחמן, און איך בין געווען ווען ר' נחמן האט געלעבט, און כ'וועל זיין נאך ר' נחמן, און דער אייבערשטער איז היה הווה ויהיה, און די אלע אנדערע זאכן זענען בטל והפקר ומבוטל. חוץ די תורה הקדושה, דאס העט אויך בלייבן, אבער די אייגענע געמאכטע תורות, אז זייט ר' נחמן האט עפעס געזאגט ווערט בטל די תורה, די אלע באלאוניס, דאס לאזט ערגעץ די זייט, ביקאוז דאס איז מינות כפירה. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם ווי משוגע די וועלט איז, ס'איז דא די רייט אמעריקאנער פון די רעכטע זייט, זיי גייען ארום מיט גאנס מיט אלעם, ס'איז א שרעק, און ס'איז דא די לעפטיס, ס'איז דא אלע משוגעים אויף די וועלט, יעצט קוקט אהער דעם טראמפ. יא, דער טראמפ האט געוויזן פאר נארט קאריע ווער ער איז און ווער אונז זעמער. עד כדי כך, זיי זאגן אז ס'וואלט געדוירט נישטאמאל פופצן מינוט ס'זאל בלייבן גפרית ומלח שריפה כל ארצה. מ'האט דאס נאר נישט געטון פשוט ווייל ער האט זיך אונטערגעגעבן. יעצט וועט מען אנהייבן צו האנדלען מיט אים אביסל אנדערש. העהעהה יעצט ווייסט ער ווי ער האט נאכנישט געפילט א באך פון אמעריקע. זיי וואלטן אים נישט געגעבן א באך, זיי וואלטן אים אונטערגעברענגט. עניוועי, איז יעצט דא אין קאנגרעס א פרוי וואס האט עטליכע קאנגרעסלייט זאלן אונטערשרייבן אז אזוי ווי טראמפ איז משוגע זאל ער גיין פאר עוועליועישן. ס'איז כמעט ס'דערמאנט מיך די מעשה וויאזוי ס'איז געווען ביי מיר אויכעט. ס'איז געווען אלע משוגעים האבן געוואלט מען זאל האבן ווייטער קינדער פרי פאר אלל, און נאך האט מען אנגעהויבן נחום ראזנבערג איז משוגע און נאך אזאלכע טייטלס. און מען רעדט דאך נישט פון מנוולות מיט די אלע זאכן רעדט מען דאך נישט, און אלע אנדערע עבירות וואס כ'האב געטון אין די פרעמד, אבער מען רעדט ממש פשוט, זיי האבן מיך געזאגט ער איז א משוגענער, דאס איז אנבעליוועבל, איך וויל ענק זאגן קען זיין איך בין אביסל משוגע באט איף איט העלפס איז עס נאר א מעלה נישט קיין חסרון, ס'איז געקומען אמאל א איד אריין אין א משוגעים הויז, זעהט ער ס'איז זויבער ס'איז שיין יעדער רעדט, פרעגט ער דעם סייקייטעריסט פארוואס זענען די חברה דא? זאגט ער דו מיינסט מענטשן ווארפן פאטס ענד פענס א גאנצן טאג? זאגט ער יא כ'האב אזוי געמיינט. זאגט ער ניין יעדער איז דא נארמאל ער האט נאר איין פיוז וואס דאס האט געבאסט. גייט ער צו צו איינעם און ער פרעגט אים וואס ביסטו דא? ער רעדט מיטן פאליטיק מיט ספארטס אלעס ער ווייסט. פרעגט ער נו וואס טוסטו דא? זאגט ער איך וועל דיר זאגן די אמת איך האב א פראבלעם אז איך האב א נאגל אינעם אחור און טאמער איך זאל מיך ארויפזעצן וועט עס אריינשטעכן אין מיר. ממילא קען איך שוין נישט חדשים וואס איך זעץ מיך נישט אראפ, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איז דע דזשאוק. עניוועי, למעשה קאלט מיך אן א פרוי און זי וויינט אויפן טעלעפאן, זי וויינט ביטערליך, זאג איך, איך וויל אייך עפעס זאגן, צו מיר דארפט איר רעדן, איך פארשטיי נישט דאס וויינען, דאס דאס איז מיר נישט קיין ארטיקל, איך געהאט גראדע א זיידן, ער האט געהייסן דער מהר"ם א"ש, ער איז געווען רב פון אונגוואר, אין אונגוואר האבן די ארטאדאקסן נישט געהאט קיין רעכטן. און אזוי ווי אין אסאך שטעט, זיי האבן געמוזט גיין דורך די שטאטוס קווא אדער די נעלאגן, מיין זיידע האט עס געוואלט דורכברעכן, איז ער אראפגעגאנגען צום קעניג דעמאלטס, און מען האט אים געזאגט, ר' עמרם הירש, דו קענסט דאך נישט קיין שפראך, וואס הייסט דו גייסט רעדן צום קעניג, מען האט דאך, איך ווייס נישט וואס, טוט ער, לאמיך גיין. איז ער אריינגעקומען דארטן צום קעניג, און ער האט זיך גענומען וויינען. דער קעניג פרעגט דעם בא שר'ס וואס וויל ער? ער וויל אז די ארטאדאקסן זאלן אויך האבן רעפרעזענטעישן אין אונגוואר. האט ער עס גראד געגרענטעט, ער איז מסכים. האט מען אים געפרעגט פארוואס האסטו אזוי שנעל מסכים געווען, ס'איז דאך אזא זאך וואס קיינער טוט עס נישט, זייער שווער צו באקומען. זאגט ער, כ'האב אנגעקוקט דעם איד וויינען, אן אלטער איד, ס'פעלט אים גארנישט, ער האט אזוי געוויינט אזוי ווי ס'פעלט אים עפעס, ממילא האב איך עס אים נאכגעגעבן. די זעלבע מעשה איז דא פארקערט אויך. ס'איז געווען דער אלטער היים, פלעג מען ביי די רבי'שע הויפן, פלעגט מען זיך באהאלטן, מ'איז געווען טמיר ונעלם, און די רעגירונג איז עס געוואויר געווארן, און מ'איז געגאנגען צו עפעס א רעבן, געקומען איינער, רעבע, איך האב א בן יחיד, מ'וויל אים נעמען אין מיליטער, און ער האט אזוי געוויינט, אז ס'איז געווען א מחיה. שוין. און דער רבי זאגט אים, זאג מיר נאכאמאל וואס דו זאגסט, איך האב נישט געכאפט, איך בין פארטון. זאגט ער איבער די זעלבע, מיטן זעלבן געוויין, דריי פיר מאל. זאגט ער אים, הער אויס, דא איז נישט קיין בית מנוס, קיין ערי מקלט פאר קיינעם, איך לאז קיינעם נישט אריין. ש. זאגט ער, מ'איז פון די ען קא ווע דע פון די קעי דזשעי בי מ'האט אים געזאגט אז דא באהאלט מען מענטשן. שפעטער האבן די חסידים זיך געוואונדערט וויאזוי דער רבי געהאט רוח הקודש, זאגט ער ס'איז נישט קיין רוח הקודש, כ'האב געוואוסט אז ווען איינער וויינט און ס'איז אמת, וועט ער איינמאל וויינען, דאס צווייטע מאל וועט ער שוין נישט איבערזאגן די זעלבע בכיה ווייל ער האט עס שוין ארויסגעברענגט. און מען זאגט הי העד הי גאט איט אוט אוו די סיסטעם ארעדי, האט עס שוין פארציילט, כ'האב געזען אז ער וויינט יעדעס מאל די זעלבע, אפילו ווען ער האט געזאגט די ערשטע מאל האט ער אויכעט די זעלבע טאן די גאנצע צייט געוויינט, האב איך געוויסט ס'איז א דזשאוק. עניוועי, דאס איז וועגן די געוויינעכטס, מיין זיידע האט אזוי געוויינט אז ס'איז געווען ממש א שרעק, זיידע האט געוויינט און ער האט עס אים נאכגעגעבן, און אונגוואר האט טאקע געהאט פון די שענסטע ארטאדאקסישע קהילות, זיי האבן געהאט א ריזיגע שול, שפעטער איז מיין זיידע, מיין מאמע'ס טאטע, געווארן דארט דער שוחט אויך, נישט שפעטער. א הונדערט יאר שפעטער. עניוועי, מיין מאמע האט פארציילט אז מען האט געלעבט אין אונגוואר אזוי ווי אין אמעריקע, ס'איז געווען לייף אינשורענס פאליסיס, ס'איז געווען אלעס, ס'איז געווען פונקט ווי אין אמעריקע, ס'איז געווען די די הויכט שטאפל פון יוראפ איז געווען אונגוואר, טשעכן איז געווען די הויפט שטאפל און אונגוואר איז געווען די הויפט פון טשעכן, איז על כל פנים, זאג איך פאר די פרוי הערט אויס, מיך האט איר קאנווינסט, זאגט מיר פארוואס איר וויינט, זי האט נישט געקענט, זי האט געזאגט איך וועל אייך צוריק רופן אין צען מינוט ארום, איך האב שוין געמיינט אוי ווער ווייסט דא גייט שוין זיין לעבעדיג, האהאהא, איינער לאקערט שוין אויף מיר, האהאהא, עניוועי. זי רופט מיך צוריק אין צען מינוט, פופצען מינוט שפעטער, און זי זאגט מיר, איך וויל אייך עפעס זאגן, האט ארויפגעלייגט א גאנצע זאך פון א פרוי וואס האט באגראבן איר טאכטער וואס האט זיך געדרייט מיט אראבער, און זי בעט זיך ביי אידישע טעכטער, דרייטס אייך נישט מיט די חברה, סוף וועט מען אייך הרג'נען, און אפילו ווען זיי האבן געלעבט, ער האט, ער האט איר אנגעשוואנגערט, אבער אפילו ווען זיי האבן געלעבט, מען האט זיך געהארגעט און געשלאגן, ער פלעגט געבן מכות. און איך האב עס ארויף געלייגט, און איך האב מסביר געווען אז א מענטש דארף זיין ווי מען זאגט אופען, נישט זאגן ליגנט, ס'איז געווען א קאר עקסידענט, אמת איז אוואו ער האט איר געהארגעט, יעצט איז מען געוואויר געווארן אז ס'איז דא קעגן תחנה המרכזית אז הינטן פון תחנה המרכזית איז דא אזא סטאר וואס ער פארקויפט שווארמע און דארט איז געווען די הענג אפ, ער האט געהאט אראבער ארבעטן, און ער ווייסט אויך מיט א אידישן בוי איז אפמאל שווער צו גיין ווייל מען דארף געוואויר ווערן, און מיט אן אראבער איז גרינגער צו גיין אדער ווייל זיי האבן. קעש און זיי האבן אים ענטערטעינט, ס'איז נישט קיין חילוק. שוין, אזוי פארציילט זי. זאגט זי, כ'האב הנאה פון אייך אז איר שטעלט עס ארויף, איר מאכט דערפון אן אישו. און אין די זעלבע צייט האט איר צוגעברענגט אז ס'איז געווען א פרוי וואס האט זיך געשמד'ט די זעלבע וואך אין מסגד אל אקצא, און זי איז אזוי העפי, זי וואקט, יא, זי וועט נאך זיין העפי מיט אים. עניוועי, זאגט מיר די פרוי, הער אויס, כ'וויל אייך עפעס זאגן. איר פלעגט אלץ רעדן אז ס'איז דא אזא מין זאך וואס מ'לייגט אריין מאריוואנא אין בראוני קעיק. כ'הער עס שוין פון אייך צוויי דריי יאר, זאג איך זעט אויס איר הערט נישט צו לאנג דעם האטליין ווייל איך האב עס שוין געזאגט פאר צען יאר צוריק. בקיצור איז למעשה זאגט זי מיר, איך וויל אייך עפעס זאגן, איי העוו טו טעל יו די טרוט, איך האב געהאלטן איר זענט טאטעל משוגע, זאג איך איר, יא אסאך האלטן אזוי, אויף דעם נישט, עס קומט יעצט פאר ראש השנה און איר ווילט מיך איבערבעטן, דאס זאל אייך נישט מאכן. קיין אישו, ווייל איר זענט נישט קיין בת יחידה אין דעם. עניוועי, זאגט זי, יא, אבער ס'איז דא נאך א זאך וואס איך מוז אייך זאגן, איך וויל איר זאלט דאס וויסן. הערט אויס, מיין טאכטער, זאגט זי, איז געווארן גערעיפט ביי איר בחור, ביי איר בויפרענד. בקיצור, זי האט עס נישט געקענט אראפשלינגען, זי איז געגאנגען צו די פאליס, ווייל איר לערנט דאך אויס מ'זאל גיין צו די פאליס. געווארן גערעיפט. און נאך א מזל אז איך בין זייער אפן מיט מיינע קינדער, איך האב געזאגט עטס גייטס ארויס זאלטס וויסן ס'קען זיין אין די בראוני דראגס, זאגט זי ממש איך מוז אייך דאנקען פאר דעם, ווייל ווען נישט וואלט זי אפילו נישט געוויסט אז מ'דארף זיך גיין אויסקלינען אין די האספיטל, זי וואלט נאך געקענט אנברענגען א קינד אויכעט, און דעמאלטס איז געווען די חתונה פאריבער. עניוועי, מ'האט געמאכט חקירות, מ'האט זי געפרעגט וויאזוי האסטו דיך געלאזט, דו אהער מיט אהין, האט געשריגן איך בין געווען אינגאנצן נאקט אוט, כ'האב אינגאנצן נישט געוואוסט, ער האט מיך אין די קאר גערעיפט, כ'האב נישט געוואוסט אפילו וואס ער טוט מיט מיר. האבן זיי געטענה'ט ס'איז נישט אמת, ס'איז שקר, ס'קען נישט זיין, בקיצור די פאליס האט עס אינוועסטיגעיטעד און ס'איז יא אמת, זי האט געהאט א גוטן בראוני קעיק מיט מילך צוגעטרינקען, און די בראוני איז געווען פול אינפעסטעד מיט מאריוואנע. עט סא די קאקאמעימי בהמות זאגן דיך נע מ'קען נישט שטארבן דערפון, שוין זי איז נישט געשטארבן, יעצט איז זי גליקליך, ווען איר מאמע הערט נישט אויס דעם משוגענעמ'ס האטליין. און זי האט איר אלעס געזאגט זאלסט וויסן אז דאס קען געשען און אז מען שטעלט זיך אויף פונעם טיש צו גיין אין טוילעט קען ער אריין ווארפן א פיל אין די קאוק, ווען נישט דאס העי וואלט זי נאך געהאט א בעיבי אויך און זי וואלט זיך גענומען דאס לעבן אויך עווענטשעלי. זאגט מיר די פרוי איך מוז אייך זאגן קודם איי אפאלעדזשייז טו יו קאוז יו דואינג סאטש א פענאמענעל דזשאב דעט איטס. אימפאסיבל אז א מענטש זאל משיג זיין וואסערע ארבעט איר טוט, ביי אונז איז דאך אלעס באהאלטן, מ'האט נישט גערעדט, ס'איז נישט אמת, ס'איז א דמיון, ווען ס'וואלט ארויסגעפאפט א בעיבי פון איר וואלט עס געווען א דמיון, אזוי זאגט די גמרא, אמר רבא גוזמא, ס'איז גאר א גוזמא. עניוועי ער וויל מיך איבערבעטן, זאג איך הערט, כ'בין אייך מוחל, איך האב נישט קעגן אייך גארנישט, ביקאוז יו רילי ווער נעווער אויפגעבויעט אז ס'דא אזא מציאות, און אז ס'קומט א משוגענער און ער זאגט ס'איז דא, און ס'דאך געווען אלעס הייליג, איז במילא וואלט קיינמאל נישט געווען אזא מציאות אז ס'זאל ארויסקומען. פארשטייסט? סאו איך בין אויף אייך נישט ברוגז. זאגט ער, יא אבער איך האב אייך בארעדט איבעראל, איך האב געזאגט איר זענט א משוגענער, זאג איך אים, דאס האט מיר נישט וויי געטון, סאו ווען דו זאגסט עס מיר נישט יעצט וואלט'ס מיר יעצט אויך נישט וויי געטון, און ס'טוט מיר אזוי אויך נישט וויי ווייל איך האלט אז איר זענט משוגע, נישט נאר דו, האב איך שוין געזאגט, ס'דא. ס'איז געווען א שוואך יונגל אין חדר, און דער רבי האט געזאגט דעם פסוק ויאמר ה', דער אייבערשטער האט געזאגט לנח צו נח, צא גיי ארויס, דאס קינד איז געווען זייער אבידיענט, ער האט זיך אויפגעהויבן און איז ארויסגעגאנגען, שרייט אים דער רבי, ניין זעץ דיך אראפ, אזוי געגאנגען צען מינוט אהער און אהין, צא גיי ארויס, קיצור, און ער איז ארויס, דער רבי האט אים צוריקגערופן, ענדליך זאגט אים דער רבי אזוי, ויאמר ה', און דער אייבערשטער האט געזאגט לנח צו נח,

משוגע, די רבנים זענען משוגע, די טיטשערס זענען משוגע, פארוואס? ווייל זיי האבן ענק נישט אויסגעזאגט דעם אמת, אנלי פאר דעט. דאס האלטן א סוד, דאס איז געווען די גרעסטע אומגליק וואס זיי האבן געטון, און ממילא זאג איך איך האב נישט צו דיר קיין טענות, דו קומסט פון א פעמילי פון קרעזי פיפל, און ברוך השם אבי איר הערט מיך אויס, אמת'ן האט איר מיך נישט געטארט אויסהערן אויך נישט.

פאר לייף, באט טענק גאד עט ליסט עס קען האבן אביסל הנאה פון איר, לעטס האופ מיטן אייבערשטנס הילף, ביקאוז ס'איז אנבעליוועבל, איטס איים טעלינג יו איטס א שעים. עניוועי, איך שעיר עס נאר מיט מיינע אויסהערערס, ווייל טאמער איינער ס'איז אים בייגעפאלן אז אפשר ס'טאקע א מנוול'ישע האטליין, אפשר זענען די רבנים גערעכט, וועל איך דיר זאגן ווי גערעכט זיי זענען. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, כ'גיי דא יעצט אין מאה שערים, פייפט מיר איינער, פאפ פאפ. גיי איך צו, העלא, גוט מארגן, וואס ווילט איר? זאגט ער מיר, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, ער זאגט פאר א רב וואס ער זיצט לעבן אים, כ'האב אפילו נישט געפרעגט ווער דער רב איז, א בעל צורה, זאגט ער פאר דעם רב, זאלסט וויסן, דער מענטש דא, ער ווייזט אויף מיר, ער איז די גרעסטע נייעס אפאראט אין די אידישע וועלט, אבער נישט פון נייעס, טראמפ, שמאמפ, ער רעדט צו די זאך, גייט'ס היטן די קינדער. בקיצור, זאגט דער רב, אה, איך האב שוין געהערט פון אים, אט דאס זענט איר? זאג איך, יא, לאמיר אזוי זאגן, איר ווילט מיך שרייען אויף מיר, צו ווילט איר מיר געבן א גלעט, וואס ווילט איר? זאגט ער ניין ניין איך וויל אייך קאמפלימענטן איך בין א רב איך ווייס וואס גייט פאר איי רילי עפרישיעט יור ווארק ער זאגט עס אויף אידיש קיצור ס'איז ס'איז שוין איינגעפעדעמט געווארן אין די אידישע וועלט ברוך השם ס'איז שוין נישט קיין סודות ס'זאגט שוין קיינער נישט אז ס'איז מנוולות ס'האבן נאר אויסגעטראכט די פאר סאטמערע משוגעים עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער. דער זאליקא איז אזא אומגעלונגענער בהמה, און קוקטס וואס איז געשען, ער שטעלט זיך אויף ביים רבינ'ס יארצייט און ער זאגט א מורא'דיגע דרשה, און וואס זאגט ער ביי די דרשה? אז ער גייט נאך געלט ווייל מען דארף זען דעם גיוס, מען דארף זען בחורים, זיי גייען ווערן פארכאפט אין מיליטער און מיידלעך, ער איז אזא בלאפער, הערסט? ס'איז אנבעליוועבל, לאמיר גיין צו שטאט, ער רעכנט דארט אויס אז בחורים פאלן ארויס נושרים, מיידלעך פאלן ארויס, משוגענער וואס דו ביסט, ביי דיר אין בית רחל האסטו דאך די זעלבע, ביי דיר אין סאטמאר האסטו דאך די זעלבע. האסט הונדערטער בחורים וואס מ'האט ארויסגעווארפן, זיי האבן זיך געמאכט אן אייגענע ישיבה, דו ביסט געווארן דער אפוטרופוס פון כלל ישראל, א מענטש וואס איז לא קרא ולא שנה, און דו האסט א סטעף מיט רשעים, דו האסט חזירים ארום דיר, דו האסט דעם משוגענעם שטערן, יצחק שטערן, מיט נאך אפאר משוגעים, עט די ענד אוו די דעי וואס פארקויפסטו? נאר דו ביסט גערעכט, דו טוסט זייער גוט, קודם כאפסטו אריין פון די גאנצע וועלט געלט, מען פאקעט אין טאש כאטש הו נאוס האו מאטש פראסענט, און נאכדעם וועט מען זאגן יעדן יישר כח. ס'האט אמאל א רבי געטייטשט אזוי, להגיד כי ישר, אויב דאס קינד זאגט זייער גוט, ער קען פונקטליך, ער ווייסט פונקטליך, זאגט מען השם צורי, דער אייבערשטער האט אים געגעבן אזא גוטן קאפ, קיין עין הרע, ולא טאמער קען ער נישט, זאגט מען עולתה בו. זאגט מען ס'איז דעם מלמד'ס שולד, פארשטייסט? טאמער האט געלונגען. וועט ער אוועק לייגן געלט, טאמער איז נישט געלונגען וועט ער זאגן דער אייבישטער, דער אייבישטער האט אזוי געפירט, און מענטשן קויפן נאך די באלאני, און מען געבט נאך געלט פאר די שטותים, ס'איז אנבעליוועבל, מען זאל נעמען די צען צו פינעף מיליאן דאלער וויפיל ס'קומט צאם, און מען זאל עס אוועק לייגן דא ביי אונז, לאקעל, באך אריין אפאר מיליאן דאלער אין חינוך. ס'איז דא דא, איך קוק יעדן אינדערפרי קוק איך ארויס פון די פענסטער פון ווי איך בין איז דא דא, זיי האבן אויפגעשטעלט א גרויסן בית חינוך פאר קינדער וואס זענען אנדער פריווילידזשד, כ'מיין צו די מאנגעלוידס דא אנדערע זעה איך וואס די גאווערמענט לייגט דא אריין מיליאנס אוו שקלים דאס איז שוין די ימח שמויניקעס די איזרעילי גאווערמענט. מיליאנס און מיליאנס אוו שקלים לייגן זיי אריין פאר די קינדער מען ברענגט צו מיט באסעס יעדער האט א שמש מיט א גבאי ס'איז אנבעליוועבל און אויף זיי זאגט מען אונז ימח שמו ימח שמו ס'איז גרינג וואס? רעדן איז איזי? שעים אן יו אלל. ווי איז דא ביי אונז אזאלכע סקולס פאר צוריק געבליבענע קינדער? די גאווערמענט געט טיטשערס מיט אלעם, אבער ווי איז דא א געהעריגע סקול? ווער זארגט פאר די קינדער? איינער האט א קראנק און זאגט אוי נעבעך נעבעך די שלאק האט אים געטראפן, יא יא די שלאק וועט טרעפן די אלע וואס זיי מאכן חוזק, זעה די פרוי האט אויך חוזק געמאכט ברבים פון מיר, איך ווייס אפילו נישט ווער זי איז ס'האט מיר נישט וויי געטון, יעצט זאגט זי אז איר טאכטער איז א וויקטעם, זי איז געווארן גערעיפט ביים בויפרענד און ס'וואלט נישט געדארפט געשען ווייל איך האב אנגעזאגט בראוני איז פיל מיט דראגס, איך האב דאס אלעס געזאגט. ווער ס'הערט מיך אויס גענוג לאנג ווייסט אז איך רעד פון דעם די גאנצע צייט, we're aware of everything, דא אין ארץ ישראל אויף עברית זאגט מען. מה אתה חושב אני פרייער? א פרייער הייסט איינער וואס א פרי פאר אלל, מען קען מיט אים טון וואס ער וויל, ער האט נישט קיין שום מין פעט אין זיין לעבן, ער האט נישט קיין ציל וואס ער וויל, סגייט אים גארנישט אן, בקיצור. זאגט מען מה אתה חושב אני פרייער? רבותי איך בין נישט קיין פרייער, איי נאו עקזעקטלי וואטס גאוינג אן, ברוך השם ליידער, עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאיז דא איינער פון די דיינים פון מאנסי ער הייסט ר' שמואל ניימאן האט ארויף געלייגט זייער א שיינעם קליפ און איך לייג עס דא ארויף ווייל איך וויל דער עולם זאל עס הערן סאיז זייער וויכטיג. יעצט אפאר וואכן צוריק איז געווען א גרויסע אסיפה וועגן דראגס איז געווען א פרוי וואס מען האט איר געזאגט איר קינד איז אויף דראגס זאל גיין פאר העלפ האט זי מסביר געווען אז עס גייט נישט אהן אזא זאך. מ'האט איר געזאגט, אז זי וועט נישט טוהן וועט די קינד שטארבן חלילה, זאגט זי, ס'איז בעסער ער זאל שטארבן, אזוי וועלן אונז זיין, ווי מען זאגט, א רחמנות, ווי איידערש מען זאל גיין צו א דאקטער און מ'וועט געוואויר ווערן אז מען גייט פאר דראגס, וועלן די קינדער נישט קענען טוהן קיין שידוכים, זאגט זי, איך בין מסכים מוותר צו זיין אויף דעם קינד, אבי די אנדערע זאלן האבן א גוטן נאמען. ס'איז אינגאנצן דורך אפאר וואכן פון די מעשה, כ'האב עס געזאגט יעצט. איז דא דער הרב שמואל ניימאן זאגט אויכעט דעם זעלבן געדאנק און איך וויל דער עולם זאל עס וועגן, איך האב עס ארויף געלייגט ווייל איך האב געוואלט אז דער עולם זאל עס הערן ווייל ס'איז ממש אונז לעבן אין אזא מין משוגענעם סאסייעטי און אונטער אזא מין משוגענע השקפות אז איטס אנבעליוועבל. די פרוי זאגט אז איר טאכטער זאל ענדערש נישט האלטן טהרת המשפחה און מ'זאל וואוינען אינאיינעם נאר מ'זאל זיך נישט גט'ן ווייל ס'וועט ארויסגיין א שלעכטע נאמען אויף די משפחה און די סוף איז געווען אז מ'האט געהאט אפאר קינדער און מ'האט געוואוינט נישט ריין, און מען האט עובר געווען איסורי כריתות, און נאכדעם האט מען זיך געגעט, סאו ווי ביסטו אנגעקומען? און בכלל דו האסט מסכים געווען אז דיין טאכטער זאל וואוינען אלס א נידה ווייל דו שעמסט דיך פאר די גאס? ס'דאך די גרעסטע מין באהיימישקייט וואס איז דא, דו ביסט שוין אן אלטע פרוי, דו האסט שוין געוויסט וואס דאס מיינט, דיין טאכטער אפשר האט נישט געכאפט וואס דאס מיינט, לייגט מען איר אריין אין בעט מיט א רוצח מיט א גענג מיט איינער וואס איז א בועל הנידה? פארוואס? ווייל די גאס, אכיש מלך גאס, ווייסט וואס הייסט אכיש מלך גאס? אכיש איז געווען א מלך פאר די גאס. עס האט מען געהאט אמאל מעיאר קאטש, געדענקטס אזא מענטש ווי מעיאר קאטש? בקיצור, ער פלעגט אלץ זאגן האו עם איי דואינג, אלץ געמאכט פאולס פון זיך, האו עם איי דואינג. ער האט זיך געהאלטן אין איין מעסטן, האו עם איי דואינג, האו עם איי דואינג, די זעלבע דא אויכעט, די פרוי מעסט זיך צו די גאס, האו עם איי דואינג, אה, יו דואינג. פיין, הע הע, וואס דו האסט געטון מיט דיין טאכטער, און נאכדעם אז זי גייט געבן א שטארב אפ חלילה, ווייל אז א פרוי איז נישט נזהר בנידות שטארבט זי, בשעת לידה, אזוי זאגט די משנה, וואס וואלסטו דעמאלטס געזאגט, וואלסט געגאנגען פרעגן אין די גאס האו עם איי דואינג? וואט א שעים, אונז זעמער אזוי מעסד אפ, איך זאג ענק די אמת, איך סאונד צו מיר אליינס אזוי ווי דאס איז.

זיך קאווערן אבער זי זאל אנטוהן א שייטעל און און די עלטערען איר איר טאטע מאמע שרייען אז זיי ווילען נישט און וואס דארף זי טוהן דארף זי פאלגען די טאטע און מאמע צו זי דארף פאלגען איר מאן די תירוץ איז פשוט זי דארף פאלגען איר מאן ס'איז נישטא קיין שום חיוב פון פאלגען א טאטע און מאמע ווען די מאן וויל אנדערש אז די מאן די מאן וויל דווקא זי זאל יא אנטוהן א שייטעל דארף זי פאלגען די מאן דאס איז די הלכה שולחן ערוך. א פרוי נישט דא קיין חיוב פון כיבוד אב ואם במקום ווען ס'איז נוגע די מאן, נאר ס'דא אסאך עלטערן וואס זיי טוען, זיי זאגן פאר די קינדער אז אויב דו גייסט דיך אנטון א שייטל וועסטו נישט קענען אריינקומען אין מיין שטוב, דו קענסט נאר אריינקומען אין מיין הויז נאר אויב דו גייסט, ס'איז א וועג ווי אזוי מען טעראריזירט די קינדער. ס'איז איז למעשה מאכט עס אמאל פאר די מאכט עס פאר די פאר די פאר די פאר די ווייבל זייער זייער שווער דא וויל זי צופרידן שטעלן איר מאן און דא די עלטערן טוהן טעראריזירן יעצט די מעשה איז אז די די די ווייבל וויל נישט די ווייבל ווייסט אז זי מוז צופרידן שטעלן איר מאן ווייל דאס איז די הלכה די הלכה איז אז מ'דארף פאלגען א מאן איזוהי אישה כשרה עושה רצון בעלה ממילא זי מוז פאלגען איר מאן אבער. אין די אנדערע וועג איז זי וויל זיך נישט צוקריגן מיט איר עלטערן'ס משפחה, איז למעשה די מאן וויל אויך נישט אז די פרוי זאל ווערן צוקריגט מיט די עלטערן'ס משפחה, סאו למעשה זיי ווערן צוריסן דא. די אמת איז אז עלטערן וואס זיי זאגן אזא זאך פאר א קינד אז אויב דו טוסט דיך אן אנדערש די לביש טארסט נישט אריין קומען אין אונזער שטוב, דאס איז נישט אויסגעהאלטן, מען טאר דאס נישט טון, דאס אז א קינד.

תורת אמך, ממילא אז ס'דורות דורי דורות גייען מיט שפיצלעך, און די טאכטער וויל זיך אנטוהן א שייטל, און לאמיר זאגן אז זי טוט עס ווייל די מאן האט געהייסן, איך רעד על פי הלכה, און ס'נישט דא קיין אל תטוש ביי דעם, אויב די מאן וויל דארף זי פאלגן, דארף זי טוהן רצון בעלה, ס'איז הלכה שלחן ערוך, ס'נישט דא קיין כיבוד אב ואם, און ס'נישט דא אל תטוש תורת אמך, במקום ווען די מאן, מ'דארף גיין מיט די מאן און פערטיג, די מאן. די מאן וויל אנדערשט דארף מען גיין אנדערשט. אבער בכלל ס'איז נישט קלאר אז ס'איז דא אל תיטוש ביי דעם, אבער על כל פנים אפילו ס'איז ל, לאמיר זאגן אז ס'איז יא דא אל תיטוש, איז עס א זאך וואס איז נוגע פאר די קינד, ס'איז נישט נוגע די עלטערן. עלטערן קענען נישט צווינגען א קינד, יא לאמיר זאגן אז ס'איז דא אל תיטוש, יא עלטערן קענען נישט צווינגען א קינד ווייל ס'איז דא א דין פון אל תיטוש זאלסטו נישט אריינקומען אין די שטוב. איך זאג אלעמאל די עלטערן וואס זיי זאגן דאס פאר די קינדער, אויב דו טוסט דיך אן א שייטל זאלסטו נישט אריינקומען אין די שטוב. איך פרעג, צו די עלטערן זאגן אויך פאר די קינד אז אויב דו אויב דו בענטשט נישט ערליך, אדער דו פארגעסט צו מאכן א ברכה, אויב ס'מאכט זיך אמאל דו עסט און פארגעסט צו מאכן א ברכה, זאלסטו נישט איבערטרעטן די שוועל פון מיין טיר. עלטערן טוען דאס? קיין עלטערן טוט דאס נישט. פארוואס?

עס מרחק זיין טאר ווערן נאך ערגער. ניין, ס'זאל זאגן ניין. מיט מרחק זיין די קינד, דאס וועט אים צוריק ברענגען. יא, ס'דאך שטותים. יא, עס ארבעט נישט. יא, ס'איז אפשר געווען אמאליגע צייטן אפשר פלעג עס ארבעטן, אבער היינטיגע צייטן ארבעט עס נישט. אבער למעשה די קינדער וואס זיי טוען זיך אן אנדערש און די עלטערן זענען מרחק די קינדער, זענען זיי נאר מרחק ביי די לבוש. ווען ס'קומט צו אנדערע זאכן, עני הלכה אין די תורה, אפילו זיי ווייסן אז יענער איז עובר עכטע עבירות אין די תורה, גייען זיי קיינמאל נישט מרחק זיין די קינד, פארוואס? ווייל דאס וואס די טאטע איז מרחק די קינד, די עלטערן זענען מרחק די קינד, קומט נישט צוליב די רבונו של עולם, ס'קומט צוליב א אייגענע איגו, זיי ווילן אז זייער פעמילי זאל הייסן א שפיצל פעמילי, אדער לאמיר זאגן א משפחה ווי יעדער איינער דעקט זיך צו, און זיי גייען מיט א שייטל און זי דעקט זיך.

איז די עלטערן ווילן נישט אז מען זאל זאגן אז ס'איז דא ס'איז דא איינער וואס זי גייט וואס זי גייט יא מיט א שייטל, ס'ברענגט ווי מען זאגט א בושה אויף די משפחה, אזוי זאגן זיי, ממילא קומט דאך אויס מען מיינט גארנישט די רבונו של עולם, מען מיינט מען מיינט פלעין איגו, ס'איז א אייגענע אינטערעס, און דאס דארף מען וויסן, ווען קינדער זעען אז די עלטערן מיינען גארנישט די רבונו של עולם, אז די אז די עלטערן מיינען פלעין די אייגענע נאמען, די אייגענע זיך, דאס מאכט א מורא'דיגע אפעקט אויף אידישקייט. ווייל עלטערע די קינדער זעען אז ווען די עלטערן ווען ס'קומט צו אידישקייט באדערט עס זיי נישט, ס'איז איין זאך באדערט, ס'באדערט די איגו מ'וועט נישט קענען זאגן אויף זיי אז זיי זענען אזא משפחה, ס'טייטש מ'מיינט גארנישט די רבונו של עולם מ'זאל וויסן אז דאס ברענגט אז קינדער זאלן ס'דא אסאך קינדער היינטיגע צייטן גייען אראפ פון וועג נאר וועגן דעם ווייל די קינדער זעען אז די רבונו של עולם האט גארנישט קיין חשיבות ביי זיי, כ'האב אמאל געדילט מיט א. מיט א מיט א קאפל וואס די די אינגערמאן האט ליידער ליידער די אינגערמאן האט נישט האט נישט געוואלט האלטן קיין טהרת המשפחה און וויפיל איך האב גערעדט מיט די אינגערמאן איך האב אים געטרייט מסביר צו זיין די חשיבות פון פון פון האבן א אפגעהיטן שטוב און די רבונו של עולם האט געוואלט טהרת המשפחה ער האט מיך נישט אויסגעהערט. און ס'איז אויסגעקומען אז זי האט מיך אגאנצע צייט געזאגט אז איר מאן, איר מאן פאלגט נישט, איר מאן טוט ממש א חייבי כריתות. שוין, כ'האב געארבעט מיט אים א שטיק צייט, כ'האב געזען ער האלט נישט דערביי, האב איך געזאגט פאר די ווייבל דו מוזט דיך גט'ן, טארסט נישט וואוינען אונטער איין, יעדע יעדע חודש איז איז דיין מאן דיך מכשיל מיט א חייבי כריתות, מיט מיט איסור נידה, ס'איז חייבי כריתות, ממילא דו מוזט דיך גט'ן פון אים. שוין, זי האט געהערט. און זי זאגט מיר אז זי גייט זי האט געפרעגט איר מאמע איר מאמע זאגט ניין ניין ניין ניין איר מאמע זאגט זי שעמט זיך יעדער איינער יעדער איינער וועט זאגן אז זי האט א געגעטע טאכטער ניין ניין ניין ניין ניין זאג איך פארשטיי נישט פארשטיי נישט ס'איז דא א רבונו של עולם איר טאכטער איז עובר חייבי כריתות און זי שעמט זיך וועגן וועגן די גאס איז איר טאכטער ווערט נכשל מיט חייבי כריתות כ'מיין ס'נישט די פשט איז נאר אז די טאכטער דאס פארשטייט זיך אז די טאכטער קען זיך נישט שלאגן מיט די מאן, עס איז נישט אזוי ווי די טאכטער אז זי איז געצווינגען, צום סוף איז זי אויך עובר חייבי כריתות, יא מרצונה, ווייל איר מאן דאס איז האב איך געזאגט ביסט עובר חייבי כריתות, און די מאמע שרעקט זיך פאר די גאס, וואס מיינסטו וואס מיינט עטס איז געשען צום סוף, צום סוף איז געשען אז די קאפל האט זיך עניוועי געגעט. אבער עס זענען שוין געווען גוים גמורים, זי איז נעבעך היינט א מחלל שבת בפרהסיא, פארוואס? וואס איז וואס? דאס אז די מאמע האט געוויזן פארן קינד אז דער רבונו של עולם האט נישט קיין שום חשיבות ביי איר, אלעס איז נאר די גאס, דאס אליין האט געמאכט אז די קינד זאל זען ווי דער רבונו של עולם מיינט גארנישט, ממילא זאל מען וויסן עלטערן ווען זיי טוען אזא זאך, אז זיי זענען מחליט אז טאמער דו גייסט אנגעטון אזוי און אזוי גייסטו נישט קענען אריינקומען אין מיין שטוב, ס'איז א מורא'דיגע פארברעך, מען טאר דאס נישט טון. און קודם ס'העלפט נישט, די קינדער טוהן עניוועי געווענטליך וואס זיי ווילן, און אפילו אויב די קינד פאלגט יא, ווייל די קינד וויל זיך נישט צוקריגן מיט די עלטערן מיט די משפחה, ממילא די קינד פאלגט, אבער ס'ברענגט די תוך תוכיות ברענגט עס א שנאה פאר אידישקייט, ווייל יעדע מאל וואס די וואס די טאכטער טוט זיך אן א שפיצל און זי און זי האט א פייט מיט איר מאן, און זי ווייסט איר מאן איז נישט צופרידן, און זי ווייסט בעכט איר מאן וויל נישט דאס, און ס'איז ס'מאכט אין איר א עקל, און ס'מאכט חלילה א עקל פאר אידישקייט, זאלן וויסן די עלטערן וואס זיי וואס האבן יא אויסגעפירט אז די גאנצע משפחה גייט גייט שפיצלעך, די גאנצע משפחה גייט צוגעדעקט, אבער ס'ברענגט אז די קינדער זאלן זיך עקלען פאר אידישקייט, זאלן זיי וויסן אז ס'איז עתיד ליתן את הדין פאר זייער אייגענע איגו, פאר זייער אייגענע אינטערעס. אז זאל הייסן אין די גאס א א משפחה וואס אזוי און אזוי גיבן זיי אוועק די רבונו של עולם און מען טאר דאס נישט טון און עלטערן האבן נישט קיין שום רעכט ארויפצואווארפן אויף די קינדער מיט א זאך מיט מיט טעראריסטישקייט מיט טערארקייט קום נישט אריין אין מיין שטוב ס'איז א עקל דאס איז נישט די אידישע וועג דאס איז א גוי'אישע וועג ס'איז א עקלדיגע וועג און אויב א אויב א קינד טוישט זיך די לבוש ווייל איר מאן וויל און די הלכה איז זי זאל טוישן ווייל די מאן וויל. אזוי פסק'ענען אזוי די הלכה אזוי איז די פסק הלכה, במילא זאלן עלטערע וויסן אז זיי האבן נישט קיין שום רעכט אפילו צו זאגן א מיינונג פארן קינד, האבן נישט אפילו א רעכט צו ווייזן א צו ווייזן א א געוויסע, ס'באדערט פאר זיי, וואס הייסט ס'באדערט? די מאן וויל אנדערש, דאס איז די הלכה, אז די מאן וויל דארף זי פאלגן די מאן.

געווען פאר אידישקייט און ווייל מ'האט זיי אויך איינגערעדט זיי מוזן פאלגן די מאן. האסט געטון א געפערליכע עוולה אז דו האסט דיך אזוי צוברייטלט און דו האסט אזוי ברייט גערעדט. איז למעשה איין פאל איז דא נעבעך א ביטערע אומגליק פון א משפחה וואס הייסט העלער. זיי זענען געווען דא פון די ועד משמרת הצניעות אין ירושלים פון די עדה החרדית פון די חשוב'סטע וואס איז דא און ס'האט זיך נעבעך אויסגעלאזט ביטער און ער גראד א תלמיד חכם אויך און אלעס. און מען האט נישט אויסגעלערנט די פרוי אז ווען ס'קומט צו אידישקייט איז דער אייבערשטער בעל הבית און נישט דער מאן. און א צווייטע דא נאך א מעשה, א טאטע פון אכט קינדער, א בעלזער חסיד, און ער האט געפירט זייער א וואוילע שטוב, און נאכדעם האט ער זיך מיישב געווען און ער האט אויסגעשמד'ט די גאנצע שטוב, ס'זענען אכט געשוויסטער, און איינע פון די געשוויסטער הייסט ריקי, די צווייטע נאמען איז. פערסטער, און אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט זי איז געווארן א שר המשקלות, זי קען אויפהייבן די העוויעסט וועיט וואס איז דא, און זי איז נעבעך אויסגעטוהן האלב נאקעט זי זאל קענען זיך גוט באוועגן, און ס'איז ממש א אומגליק פאר אזאלעכע שטיבער, און ס'איז אן אומגליק אז א מורה רעה ווי איר רעדט אזוי ברייט. דיס העז טו בי וואן אן וואן בעיסיס, און וואס דו געסט עצות טאר נישט ארויסגיין אין די גאס. יעצט מען דארף אויכעט וויסן הרב שמואל ניימאן וויאזוי איז געווען דער שידוך ווען מען האט זיך אויסגענומען, האט מען געזען אז מען גייט אנגעטון מיט א שפיצל צו מען האט געזען אז מען גייט נישט, די אלע זאכן דארף מען דאך ווי מען זאגט האט מען דאך דארפט וויסן, און אז קיינער האט נישט גערעדט זענען זיי דאך סתם משוגעים, און אז מען האט זיך אויסגענומען און יענער וויל אנדערש דעמאלטס איז. איז א מקח טעות, די גמרא זאגט אין מסכת כסובות ווען די דאדעם פון א פרוי ווען איינע איז קלענער פונעם צווייטן איז עס א מקח טעות, ער קען זאגן ער אינדזשויט עס נישט, איז במילא דאס איז א מום וואס מען קען נישט וויסן פארדעם יו וואק אוט, דא איז אויך די זעלבע אז מען האט זיך אפגעשמועסט און יענער וויל נישט האלטן איז עס א מום בגלוי ווייל דאס איז א סימן אז ער גייט מטה מטה און ער האלט נישט ביי גארנישט, אזוי ווי אסאך אינגעלייט זאגן איך ווייס נישט מיין מאמע האט מיר געברענגט א שידוך זי האט מיר חתונה געמאכט, איך האב אפילו נישט געוואלט. סא דאס איז זייער הייקל ענינים, דאס איז דא אפילו אזא זאך אז ער מעג ארויסגיין אן א גט אויכעט חלילה, אויב ס'איז א מקח טעות, אויב מ'זעהט אז ער וויל נישט האלטן אידישקייט, איך ווייס פון צענליגע פעלער פון נאך די חתונה האט דער יונגערמאן געזאגט איך וויל נישט האלטן קיין אידישקייט, און איך ווייס פון נאך א פאל וואס איינער וואס האט אויסגעהערט דעם גאנצן שמועס אויפן וואטסעפפ און ער האט געזאגט ער האט דעם זעלבן פראבלעם, ער זאגט. די זיין ווייב'ס מאמע האט געזאגט דו מוזט גיין מיט א טיכל, און זי איז היינט נישט אפ טו דעיט צו גיין מיט א טיכל, ווייל די גאס איז היינט נישט מיט קיין טיכלעך, און זיי רייסן זיך ארום קעץ און מייז, און זי ווייסט נישט וואס צו טון. איך האב אים געגעבן אן עצה, איך האב אים געזאגט, ווען איך בין דו וואלט איך אזוי געטון, כ'האב געהאט אמאל א צורה'ליגן אינגערמאן וואס מ'האט אים חתונה געמאכט מיט א פרוי, זעהט ווי זי גייט אנגעטוהן ווי מ'זאגט מיט אל בעגידזש קלאוס שווארץ און צוגעבונדן מיט אלעם, און ער זאגט מיר אז ער זעהט יעדע פרוי אין די גאס געפעלט אים בעסער פון זיין ווייב, אבער איך האב געזאגט פאלג מיך, זאלסט מיר טוהן א טובה, זאלסט נעמען דיין ווייב, זאלסט גיין קויפן טייט דזשינס, זאלסט קויפן א לאנג בלאנד שייטל, זאגט ער ביסט משוגע? ווען מיינע עלטערן זעהן דאס שעכטן זיי מיך מיטן ווייב, זאג איך אים ניין ניין ניין קיינער דארף עס נישט זעהן, ביי דיר אין בעדרום ווען ס'איז ביינאכט. דעמאלטס וועט זי עס אנטון, און איך וויל דיר זאגן דעם אמת, האב איך יענעם געזאגט, ס'האט געדויערט צוויי יאר, נאך צוויי יאר איז זיי ביידע נמאס געווארן און זענען ביידע נארמאלע מענטשן, און זיי האבן ברוך השם חתונה געמאכט אלע קינדער וואס זיי האבן געברענגט אויף די וועלט, סאו די זעלבע אויכעט מיט א טיכל, העי, קויף א לאנג שייטל וואס ס'געפעלט דיר, צו א בלאנד צו א שווארץ, אזא מיט אסאך קורלס, און ווען ס'וועט קומען צו דיר אין בעדרום, וועסטו עס אנטון פאר דיין ווייב, זיך זעהר געפרייט האט מיר געזאגט איך דאנק דיר מוראדיג אבער מען קען נישט געבן אזאלעכע הדרכות אויפן טעלעפאן און מען מוז וויסן מבטן מי יצא וויאזוי איז געווען דער דיעל? שמילי איך האב אינסייד אינפארמעישן וועגן דעי קאפל, געסט הדרכה אז מען דארף נישט פאלגן נאר דעם מאן און נישט דעם טאטן און נישט אהער און נישט אהין און טאמער איז ער א שורש פורה ראש ולענה ברענגט מען אונטער אזא שיינע און א זיסע און א לעכטיגע משפחה. און דאס איז וואס דו מוזט אנהייבן צו פארשטיין, דו האסט געגעבן א הדרכה אויפן טעלעפאן און דו האסט מסביר געווען אז טאמער מאכט זיך אזא פאל מוז זי פאלגן דעם מאן און נישט דעם טאטע. זייער פיין, האסט געמאכט א פענאמענעל דזשאב. קוק וואס דא איז געשען, די מיידל האט געוואלט זיין פרום, זי האט נישט געוואלט אפשמדן אירע קינדער, זי האט דעם מאן, זי האט געוואלט שלאגן כפרות מיטן. ניין אבער מ'מוז דאך פאלגן און מ'האט אויסגעלערנט מ'מוז פאלגן די מאן, וואס פאר א שווארץ יאר מוז מען פאלגן די מאן? ס'ווענדט זיך צו ער פירט זיך אויף פי תורה צו ער הייסט טוהן קעגן די תורה, און אז דער מאן וועט זאגן איך וויל מיט דיר וואוינען ווען דו ביסט א נדה מוז מען אויך פאלגן? ניין ניין שמילי דו האסט געגעבן עדווייס וואס די עדווייס איז געווען זייער נישט צו די זאך ווייל דאס איז א פערסענעל זאך, ס'איז פונקט ווי איינער פרעגט דעם רב מ'מעג עסן? זאגט דער רב זיכער פארוואס נישט? זאגט מען יום כיפור זאגט ער אה דעמאלטס איז אנדערש. אדער מען מעג עסן זאגט ער יא אבער ס'איז עפעס א נבילה אה דעמטס טאר מען נישט. יו דיד א פענאמענעל דזשאב אין גיווינג א סטעיטמענט וויטש העז נאו הענד ענד נאו פיט, אזא זאך דארף מען פרעגן יעדער איינער עקסטער זיין רב, און אויב די רב וועט זאגן שלאג כפרות מיטן מאן שלאגט מען כפרות, איך דענק ס'איז געווען איינער ס'איז געווען זייער א פארפוילטער מענטש און די פרוי איז געקומען צום אמרי חיים, דורכשמועסן, און זי האט געפרעגט וואס זי זאל טון, איר מאן וויל דאס, איר מאן וויל יענץ, האט דער רבי איר געזאגט, אז א מענטש האט א פארפוילטן צאן מוז ער אים ארויסווארפן און פטור ווערן, ווען נישט פארפוילט ער אויס דעם גאנצן גוף, און זי האט זיך געגט, זי האט חתונה געהאט נאכאמאל, און זי האט אויפגעשטעלט א וואוילן דור. שמילי, יור אן די ראנג טרעק ווען דו געסט עדווייס אויף אזא מין אופן וואס טויזענטער מענטשן הערן, איך קוק דא האסט א טיפיקל עקזעמפל, די ווייבל האט נישט געוואלט אויסשמדן אירע קינדער, נאר מען האט איר געזאגט, פרוי מוז פאלגן דעם מאן. וויאזוי מ'זאגט מיטן מאן איבערן ים. שוין, יעצט האט זי אויסגעשמדט א דור. דא האסטו נאך א מעשה. א בעלזער חסיד האט אראפגעפירט א גאנצע משפחה פון אַכט פון וועג, און זיין טאכטער ריקי פערסטער איז געווארן די הויפט פון די וועיט, זי קען אויפהייבן די מערסטע וועיט, זי איז א טשעמפיאן. יעצט זעסטו? מען האט גענומען א אידישע טאכטער, מען האט איר געמאכט ברענגען אַכט קינדער אויף די וועלט, און מען האט נאך זי אויסגעשמדט אינאיינעם מיט אלע קינדער. סאו דו האלטסט נאך ווייטער אז דאס איז נישט קיין פערסענעל קוועסטשען וואס יעדע פרוי מיט זיך זאל פרעגן א רב מוז איך פאלגן מיין מאן צו נישט, סאו דאס איז א היתר אז די פרוי מוז אייביג פאלגן די מאן און אפילו עס ברענגט אראפ א גאנצע משפחה פון קינדער פון וועג. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, איינער האט אריינגעקאלט און ער פרעגט בצדק, ער זעט אויס פון די, צו זיין פון די תמימי לב, ער כאפט נישט וואס דא גייט פאר, ער פארשטייט נישט פארוואס איך וויל נישט אז מ'זאל טאנצן און פארוואס, שטאטס, און טאנצן, שטאטס שווימען גייט מען טאנצן, זאל איך זיי לאזן טאנצן? וויל איך אים מסביר זיין די גאנצע זאך ער זאל פארשטיין, נישט די טאנצן איז מיין פראבלעם, ס'איז וויאזוי מען טאנצט און די אלע צוגעהער וואס ס'קומט צו צו דעם טאנץ, און אויכעט אז וועגן דעם טאנץ נעמט מען אוועק אלע וויכטיגע זאכן פון די בחורים, למשל ווי שווימען, ווי מאכן עקסערסייז, און כ'על ענק זאגן דעם אמת, ווען אונז זעמער אויפגעוואקסן האבן די מלמדים מיט אונז געשפילט בעיסבאל אויכעט, איך געדענק אין בארום סטריט, מען האט געוויסט מען דארף מאכן עקסערסייז, ס'איז געווען א פאבליק סקול בילדינג, ס'איז געווען א ריזיגע יארד, און די מלמדים האבן מיטגעשפילט מיט אונז בעיסבאל, איך געדענק מען האט געהאט א באלי, מען האט עס געווארפן פאר די פיטשער באקס, די פיטשער האט געווארפן פאר די בעטינג באקס, און די רבי האט מיטגעשפילט, די רבי איז געווען דער קאוטש, יא גוט געווען, נישט גוט געווען, דער וואז נאטינג ראנג, אונז זעמער נישט אויפגעוואקסן שלעכט. אונז זעמיר אויפגעוואקסן, הלוואי זאלן אונזערע דורות אזוי אויפוואקסן ווי אונז זעמיר אויפגעוואקסן אין אונזער צייט, הלוואי. איך וויל ענק זאגן, עטס ווילט'ס וויסן וואסערע א דור אונז זעמיר געווען, קוקטס אהער, לאמיך ענק מסביר זיין. אונז זעמיר געווען א דור וואס אונז האמיר צוגעשטעלט רבנים. קוק אונז האמיר צוגעשטעלט ענקער הגאון הקדוש ר' אהרן, דאס האט מען אין אונזער חדר פראדוצירט. אונז האמיר צוגעשטעלט הרב הצדיק זאלקא. עטס האטס נישט צוגעשטעלט גארנישט. וועם האט עטס.

נישט קיין מזל זאך נאר ניין זאכן וואס, איך מיין דו ביסט גערעכט ס'איז זייער זייער שיין ביוטיפול. דו ביסט גערעכט מ'טאנצט שיין, ס'איז זייער שיין וויל איך אבער אויסלערנען זיי האבן געטאנצט אזוי ווי ריעל ריעל פראפעשענעלס טאטש אזוי לאמיר זאגן אז איך גיי צו א חתונה און איך וויל אויכעט מיך נאך איך וויל זיך משמח זיין מיט'ן חתן צו מיט די משפחה און איך וואלט געדארפט אזוי טאנצן פאל איך ארויס ווייל ווענס האט מען געטאנצט אין א רינגעלע און מ'האט געזינגען אבער דעם מין געטאנצעכץ פאלן מיר אונז אלע ארויס. ס'איז גוט פאר מיידלעך, און נישט פאר קיין חסידישע בחורים. און ממילא קענסטו זעהן אפילו אויף די פיקטשער פון די ווידיאו. די אלע איבריגע בחורים שטייען ווי די גולמ'ס און קוקן פשוט צו. און דאס וואס איך וויל מסביר זיין, איף יו דו סאמטינג וויטש. דאס איז גוט פאר די וואס זענען נישט די איידעלסטע בחורים וואס איז דא, אדער פאר די וואס האבן מורא אז זיי וועלן קיין שידוך נישט קענען טון, ווייל מ'וועט זאגן ער איז א פארשלאפענער. בלייבט יעדער אויסגעשפילט און די אנדערע קינדער האבן נישט קיין עקטיוועטיס, סאו מען דארף טאנצן שיין, איך האלט ביי חתונה אויך, מען דארף טאנצן שיין און איידל, און אידיש, און מען נעמט זיך צו טאנצן ווי מיט די משוגעים און ס'איז א שרעק, דאס איז, איט דזשאסט דאזענט מעיק סענס, און נאך א זאך, די חברה פילן אז זיי קענען נישט אזוי טאנצן ווייל ס'נעמט צו אסאך כח, שוין, זאל, איך האב געזען פאר זיי גייען טאנצן, נישט אין די קעמפ, כ'האב געזען ביי חתונה.

נישט ווי משוגעים. יעצט אפילו חסידישע אינגעלייט מיט מחותנים האבן אלץ געטאנצט איידל, אזוי צו טאנצן האב איך אין מיין לעבן נישט געזען, און נישט נאר איך נאר קיינער נישט, און איך וויל ענק זאגן בעסער, א בחור האט בכלל נישט געטאנצט, א בחור האט נישט געהאט קיין פלאץ צו גיין בכלל אויף א חתונה, ווען איז א בחור געגאנגען אויף א חתונה? נישט דער הייליגער דברי יואל האט געלאזט בחורים זאלן גיין אויף חתונות, און נישט קיין שום רבי האט געלאזט. איך האב געלערנט אין וויזשניץ, מען האט געמאכט א באטע יעדן דאנערשטאג ביינאכט אויך, מען האט שיין געטאנצט. מען האט געטאנצט די אלע הייליגע ניגונים ס'איז געווען א נחת שמך השם אלוקינו יתקדש, מען האט אוועק געטאנצט צוויי שעה, הא ס'איז געווען א נחת, ווען ס'איז געקומען פסח האט מען געזינגען אז ישיר משה אויף דעם ניגון אז ישיר משה, טאנצן איז שיין, אבער ווי א מענטש, דאונט אווער דא איט. און ממילא פאלט נישט יעדער ארויס. פרעגטס יעדן איד וואס ער עקזיסט ביי די חתונה וואס ער איז פיפטי פלאס, פרעגטס אים צו האט אמאל געזען אזא מין געטאנצעכטס, און מען רעדט דאך שוין נישט פון די מוזיק, ס'קומען אריין די היברעישע ניגונים, איך ווייס נישט, ביי א חתונה מעג מען שוין היברו? מען מעג דעם וועג וויאזוי מען זינגט די ניגונים? ס'איז ס'איז איטס אנבעליוועבל האו ווי אר גאוינג דאונטאון. איינער האט אמאל געטראפן א מגיד שיעור, ער איז געווען אויף א חתונה דאנערשטאג ביינאכט, און ס'האט אים זייער גע'עקלט דאס גאנצע זינגען מיטן צוגיין מיט די גאנצע זאך, איז די סוף איז געווען אז ער פרעגט די מגיד שיעור פארוואס לאזט איר צו אזאלעכע חתונות, דער עולם ווערט אאוט אוו הענד, און דאס רעדט מען נאכנישט ווען מ'האט געטרינקען און געשאשקעט, מ'רעדט נאך ווען ס'איז נאך געווען מער באצוימט די זאכן, האט דער ראש ישיבה געענטפערט זאג מיר און אז כ'וועל נישט לאזן וועלן זיי מיך פרעגן, און זיי ווייסן, דער עולם איז צעלאזט. נאכדעם וועגן דעם וועגן דעם פסוק אין שיר השירים דאס פארשטיי איך נישט ווער ס'געבט דעם היתר דאס איז זייער זייער א שווערע קוועסטשען און די דריטע זאך וואס איך וויל דיר זאגן איז דו זאגסט אז זיי שווימען נישט מיט די אלע זאכן קודם כל איז עס א רשעות נישט צו לאזן יונגלעך און בחורים גיין שווימען ס'איז די גרעסטע רשעות וואס ס'איז דא מען דארף זיך אביסל ווי מען זאגט אפקילן אין די היץ און אויכעט ס'איז די בעסטע עקסערסייז וואס ס'איז דא ווען איינער האט א סטראוק אדער ער האט א הארץ אטאק מאכט מען טערעפי אין וואסער פארוואס ווייל די באדי האט נישט קיין וועיט דעמאלטס ווייל די וואסער העלפט צו. איז א רשעות וואס עטץ טוטס עניוועי דאס האבן איינגעפירט אלט אזיאטישע מארמארישע פערד אז מען טאר נישט גיין שווימען יעצט פון סיגעטער האט מען דאך אים גערופן משה שווימער וואס איז געווען די עבירה פון משה שווימער ביסיידס וואס ער האט געגעבן נבילות וטריפות אבער איך מיין וואס מען האט באמת אויף אים אויסגעזעצט איז געווען אז מען האט אים גערופן שווימער ווייל ער איז געגאנגען שווימען סאו ביג דיעל איז ער געגאנגען שווימען וואטס די פראבלעם? איך וויל פרעגן נאך א זאך, איך האב ענק געזאגט דער חזון איש זכרונו לברכה איז געגאנגען שווימען, ער געגאנגען צום ים אין תל ברוך, אלע רעבעס און אלע צדיקים אין דער אלטער היים זענען געגאנגען שווימען, נישט געווען אזא זאך אז מען איז נישט געגאנגען שווימען, ס'איז געווען די איינציגע מעטאדע מען זאל זיך קענען אביסל אפקילן, אמאל נישט געווען קיין עירקאנדישאנס, שווימען איז געווען אויכעט די געזונטסטע עקסערסייז וואס איז דא, אבער ווען דו שווימסט מוזטו רוקן די הענט און די פיס און דעם גאנצן גוף, יו העוו טו ריעלי בי אין איט. סאו דער איז ריעלי נאטינג ראנג, ס'דא אין די אלע פלעצער ווען מענטשן גייען אויף דייעטס זאגט מען אויכעט דזשוין א סווים קלאב דאס איז די בעסטע זאך פארן גוף, עפעס האט מען דאס צוגענומען פון אונז פארוואס א יעדער משוגענער וואס איז געקומען פון אזיאטיש מארמאריש האט צוגעלייגט נאך א פרומקייט פארן בחור, סאו די גמרא זאגט אויכעט אז איינע פון די זאכן וואס א טאטע דארף לערנען א קינד איז לשחות, ויש אומרים אף לשחות. שווימען, דו מוזט לערנען דיין קינד שווימען. פארוואס? אמאל איז געווען די ראודס פלעגט ווערן באוואסערט ווען ס'האט גערעגנט שטארק האסטו געמוזט קענען אריבער גיין דעם ראוד און ווען דו קענסט נישט שווימען וואלסטו דערטראנקען געווארן. יעצט ווען מען מאכט א רייכע חתונה אדער ווען מען מאכט א פעמילי אפעיר און מען קעיטערט א רייכע סעודה געט מען אזוי א פארשפייז, א שמארגעס בארד, נאכדעם א מידל שפייז און נאכדעם די מעין דיש און ס'מוז האבן ביף און ס'מוז האבן מיעט און ס'מוז האבן וועדזשטעבעלס און. ס'מוז האבן ברויט מיט אלעם. פארוואס מאכט מען אזויפיל מינע? מ'דארף געבן איין שטיק ברויט און געבן איין גרויסן שטיק פלייש און עס דיך אן. וואס דארף מען האבן די דייווערסיפיקעישאן? און ווי קומט נאך אריין די וויעניז טעבל מיט די שמארגעסבארדס? און ווי קומט נאך אריין די קאמפאוטס? נעם איין גרויסן שטיק פלייש און עס דיך אן. תירוץ איז, מען קען דאס נישט טון, ווייל ס'מוז זיין דייווערסיפיקעישן פון אלעם אביסל, מוז זיין סטארטש, ס'מוז זיין פראוטין, און מען דארף דאס האבן פון אלעם אביסל. איז די זעלבע דא אויך. דו וואס זאגסטו אז שטאטס מען זאל גיין שווימען, זאל מען גיין טאנצן, ס'איז לא ראי זה כראי זה, מען דארף האבן פיש און א פארשפייז, א מעין דיש, זופ, פלייש. איט דזשאסט דאזענט גאו, איך האב דיך לערנען טאנצן ממילא זאלסטו נישט דארפן גיין שווימען. ס'איז נישט גענוג אז מ'טאנצט אביסל, מ'דארף האבן א סווימינג פול, מ'דארף האבן עקסערסייז, מ'דארף גיין אביסל אין וואלד, אוודאי מיט השגחה, מ'דארף זיך אויסלערנען קעמפינג, הייקינג, מיט די אלע זאכן. יעצט הערטס וויאזוי מ'האט גענדיגט דאס טיילן די תפילין מיט קבלת עול מלכות שמים.

די טיילן די תפילין מיט קבלת עול מלכות שמים מיט שמע ישראל ה' הוא האלקים, און אזוי זאל אונז טאקע דער אייבישטער העלפן אז די קינדערלעך זאלן אנהאלטן זייער אידישקייט און דער אייבישטער זאל זען פון זיי אסאך נחת, ביז מען וועט זוכה זיין אז דער אייבישטער וועט אונז שיקן דעם גואל צדק במהרה בימינו אמן. א גוטן שבת און א כתיבה וחתימה טובה.